א גוטן ערב פורים תשע"ו. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב שוין געמאכט ברוך השם א האטליין, און כ'מוז צולייגן וויכטיגע זאכן, כ'האב געוואלט שטארק מעורר זיין, כ'האב עס שוין געזאגט פאר א יאר, ס'איז געווען א שול וואס מ'האט אריינגעברענגט דארטן פייער קרעקערס מיט אלע אנדערע זאכן, ס'קומט. פורים, דער עולם כאפט נישט, דאס איז זייער דעינדזשערעס די אלע פייער קרעקערס, ס'איז דא געווען איינער אין מאנראו, ער האט פשוט געמאכט מיט מעטשעס, ער האט עס אריינגעשטופט אין א פייפ, און ס'איז געווען די סאלפער האט אויפגעפלאצט, און ס'האט אים אפגעהאקט די הענט, און ס'איז דא נאך אסאך אינצידענטן, ס'איז דא מענטשן וואס ווערן געהארגעט פון דעם, ווען דו ווארפסט עס ארויף קענסטו הארגענען, ווען ס'פאלט אראפ קענסטו הארגענען א צווייטן, בקיצור ס'איז נישט געמאכט. פאר אזא העווי פאפיולעיטעד קאמיוניטי ווי אין יעדע גאס דרייען זיך יונגלעך און מיידלעך און בחורים און איטס נאט מעיד פאר דיס. ס'איז אזוי ווי הלא משל למה הדבר דומה, איינער האט א דרײַ שטאקידיג הויז און ער פארדינגט עס פאר הונדערט מענטשן, איטס נאט מעיד פאר דיס, יו אוטגראו איט. ס'איז זייער דעינדזשערעס. שפילטס ענק נישט ארום, יו קען לוז יור לייף, יו קען לוז א פרענדס לייף חלילה, ס'איז א דעינדזשערעס טוי. בקיצור די וואך האט חתונה געהאט שפיצער. דער שרף פון סקווער, ער האט אויך געהאט די אויפרוף, ער האט שיער אומגעברענגט א גאנצע משפחה, נאר מילא ער האט עס געטוהן ווייל דער רבי, דער וואס האט באשאפן די וועלט ימח שמו דער דר'ערטליגער, האט געהאט א פראבלעם אז ער דאווענט אין פרידוואלד אין א נורסינג האום, נו איז דאך געווען א מצוה רבה אים צו הרג'נען. אויף דעם איז דאך געזאגט תמחה זכר עמלק, נאר מען וואלט געדארפט דעם רבי'נס זכר אויכעט אויסמעקן, גאנץ סקווער אויסמעקן, נישט חלילה הרג'ענען. מיין מאמע פלעגט זאגן, מען זאל נישט ווינטשן יענעם דעם טויט, מען זאל ווינטשן ער זאל לעבן גענוג לאנג ביז מען וועט זען א נקמה, ביז מען וועט זען אז סקווער איז צעשפליטערט געווארן און מען האט אראפגעווארפן דעם עול פון אחשורוש און פון דעם רויטן חזר. סאו זיך ארומצושפילן מיט די זאכן איז זייער דעינדזשערעס. און מען זאל עס חלילה נישט אריינברענגען אין די אידישע קאמיוניטיס, אלע אידישע קאמיוניטיס זענען קיין עין הרע אווער פאפולעיטעד מיט טשילדרען. כ'האב אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב שוין געמאכט א שיעור נאר כ'וויל צולייגן, ס'איז דא יעצט, ס'איז דא איינער לעווין מיט סיבאלד, זיי מאכן א גאנצע פראטעסט קעגן די ליבאוויטשער תלמוד תורה, זיי ווילן אפאר מלמדים ארויס, יעצט אין פרינציפל האלט איך אויכעט א מלמד וואס איז דא רינונים מוז פליען, ליבאוויטש שלאגט זיך, געזונטערהייט. איטס נאט רייט. איך קען אבער נישט גיין מיט די מענטשן ווייל קודם כל דער ווער ס'רופט עס דער הייסט לעווין. דער לעווין האט מיר אמאל איבערגעלאזט א מעסעדזש פארוואס איך רוף די פייגעלעך די משכב זכר חברה פעגעטס. וואס זאל ער טון גאט האט אים באשאפן מיט אזא תאווה. האב איך אים מסביר געווען גאט האט דיך נישט באשאפן מיט די תאווה ער האט יעדן באשאפן מיט די זעלבע תאווה נאר דו האסט דיך צושפילט אדער קען זיין איינער האט דיך מאלעסטעד באט דאס מיינט נישט זאלסט דיך אריינלאזן אין די תאווה וואס מער און מער האב איך אים דעמאלטס גוט אריין זאגט איך האב מיר אויפגעשטעלט אז ער איז א פעגעט, א פעגעט הייסט ווער ס'לויפט נאך נאך זכרים, כפנים האט ער זיך גערעגט, ער האט מיך פראבירט צו באשמוצן אבער איך לאך מיך אויס אז איך גיי אויפן דרך התורה האב איך נישט קיין מורא פאר קיינעם, ער האט מיטגענומען זיינע חברה זאלן העלפן מיך באשמוצן, נע ס'גארנישט, עניוועי ער איז דארטן דער אנפירער מיט אים קען איך נישט גיין אינאיינעם. איך בין נישט אזוי ווי די משוגעים די נטורי קרתא וואס יעצט דא ווידער א פיקטשער אז זיי שטייען צו פראטעסטירן מען זאל צוריק געבן פאר די אראבער פאלעסטינע, זיי זענען דאך ממש משוגע, דער רבי האט געזאגט כ'האב פיינט די נטורי קרתא, ווייסט נישט ווי איין און ווי אויס, דער רבי האט געזאגט איין מענטש האט מיך גוט פארשטאנען דאס איז געווען דאמב, סתם משוגעים ער גייט מיט די אראבער, כ'העט געהאט הנאה ווען איין טאג וועט אראבער אריין שטעכן אין אים א מעסער, ער האט דיך דאך אזוי ליב פונקט ווי ער האט ליב דעם ציוניסט, ער נוצט דיך נאר ווי לאנג ער קען. און נישט דאס מיינט מען זאל מודיע זיין פאר די אומות ווייל דאס מאכט אזא מין לצנות פון כלל ישראל ביי די גוים זעהן היינט אויס די פרומע פון כלל ישראל פונקט ווי די דזשיאיטס ביי די אראבער איז איך קען נישט גיין מיט די חברה און מיט סיוואלד קען איך אויך נישט גיין ווייל ער איז דא אויף צו מאכן פרנסה פון דעם ער געט נישט ארויס אינפארמעישן ער געט נישט פאר די צייטונגען ווען מען דארף די אלע אינפארמעישן ער איז דא ער וויל מאכן פון דעם א לעבן. וואס טוט ער? ער איז מגלה אז ס'דא ביי אונז סעקשועל אביוז. דאס ווייסט מען נישט שוין פֿופֿצן יאר, און נחום ראזנבערג האט עס שוין מגלה געווען מיט פֿופֿצן יאר צוריק. נאר וואס טוט ער? ער מאכט א האמפע טעראמפע. און דער דזשעיקאבסאן, איך נעם אויף דעם צען דיסקלעימערס, ער האט געזען אז ס'טויג אים נישט, מ'האט ארויסגעגעבן אלע ליבאוויטשער שקצים, האט ער געזאגט, סיוואלד איך מאך מיט דיר שותפות, איך וועל גיין רעדן פאר דיר, און ער שטעלט זיך אויף, ווי לאוו יו אלל די פעדאפיילס, ווי וואנט יו טו סטרעיטן אוט, ניין, ווי דאונט לאוו דעם, ווי דאונט וואנט דעם טו סטרעיטן אוט. סטרעיטן אוט איז ביפאר דעי קעטש דעם, זאלן אלע גיין אין דזשעיל, און זיי האבן גענוג קאנעקשאנס ביים דיסטריקט אטוירני במילא טוען זיי די אלע זאכן, סאיז געווען יעצט איינער א ליבאוויטשער סאיז אים געקומען צו זיצן אסאך יאר מהאט אים געגעבן אינגאנצן איין יאר, און די גאנצע זאך דער סיוואלד איז געגאנגען ער געמאכט אסיפה אין קראונהייטס, ער האט גערופן טשארלס היינס און אונז האבן מיר שוין געהאלטן אז מ'טאר אים נישט נוצן, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט גערופן אסיפה אין קראונהייטס און איך בין געגאנגען, און ווער קומט אריין טאמפסאן, קומט ער צו צו מיר שטילערהייט מאך נישט קיין קאמאושען, זאג איך אים איך מאך נישט קיין קאמאושען ס'איז דיין פארטי איך גיי נאר ארויס פון דא, איך האלט דו ביסט א לינקער און איך האב גארנישט מיט אלעם וואס דו טוסט. סאו נישט סיוואלד און נישט לעווין מיינט ביי מיר עפעס, ממילא גיי איך נישט. כ'האף נאך אז ליבאוויטש וועט האבן גענוג שכל צו פארשטיין אז ס'וועט זיי קאסטן מיליאנען, און ס'וועט זיי קאסטן, ס'האט מיר יעצט אויך געזאגט, זאג עס אויפן טעיפ, איינער וואס פירט א גרויסע ישיבה, פרעגט ער וואס זאל מען טון, מען מאכט א לאוסוט פון אפאר מיליאן דאלער, זאג איך אים באצאל, דעטס אלל. שוין. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, די סטעיט דעפארטמענט האט געבעטן אז יעדער זאל זיצן אין אמעריקע, מען זאל זיצן אינדערהיים, מען פארט אויף יוראפ, ס'איז גרויסע סכנות, ס'דא אין אנטווערפן ר' יענקעלע מיט ר' לייביש'ן. און אזוי ווי ס'איז יעצט רבי ר' מיילעך'ס יארצייט פארט מען אויף פוילן, אויף אונגערן און אויף טשעכן, מען פארט צו די אלע די גרעסטע רוצחים וואס האבן אונז אויסגעבלוטיגט אונזערע זיידעס און אונזערע באבעס און אונזערע עלטערן, און מען פארט אויך מיט הרב הגאון שמעון וואלף מייזעלס, א מענטש וואס האט געוואלט מפתה זיין אן אשת איש אויף זנות, ער איז שוין געפארן מיט איר מיט איין טעקסי און זענען שוין געווען אין קווינס און זי זאגט אז זי איז אנטלאפן. יעצט אפילו די כשר'ע געפארעכץ. און נאר ווען ס'איז נישט שכיח היזיקא, וואס איז שכיח היזיקא זאל יעדער זיצן אינדערהיים, מען זאל אויף ארץ ישראל אויך נישט פארן, און אין אמעריקע זאל מען אויך וואטשן ווי מען גייט וויאזוי מען גייט, מען זאל זיך נישט צו צולאזן, ס'איז ווייל די גוים ווייסן אז ביי אונז איז פורים און מ'שיקערט, און זיי ווייסן מען גייט אנגעטון פארשטעלט, און מען דארף זייער וואטשן, רבותי שיקערטס נישט, ענד קיפ יור אייז אפען. כ'האב אויך געוואלט זאגן, ס'איז א גרויס ענין, תענית אסתר, מתפלל זיין אויף קברים, ס'דא אין מאנסי א גרויסער חזיר ער זיצט דארטן ביי ר' משה ניו יארקער'ס ציון און ער כאפט דארטן קינדער אינעם דע איזראעל, כ'האב געטראפן צוויי וואכן צוריק ר' אריה פריד ער איז דארטן דער מענעדזשער אין בית החיים האט ער מיר געזאגט ער האט אים דערלאנגט מכות ווייל ער האט געוואלט עפעס ארויסנעמען געלט פון איינעם אויף א מצבה, ס'נישט מיינע ביזנעס. זאגט ער ער קומט שוין נישט דארטן, די זעלבע מינוט ווי ער האט מיר דאס געזאגט, פינף מינוט שפעטער ר' אריה איז אוועק געפארן, און איך בין געגאנגען דארטן זעהן צו ער זיצט ביי ר' משה ניו-יארקער, האב איך געזעהן ער זיצט דארט ווייטער, דאס איז פון די חברה וואס נאר מ'האט צו לייגן אין דזשעיל אויף אייביג און מ'זאל אויפהערן זייערע חזיריי, וואטשט דעם בית החיים ער איז מסוכן דער בית החיים איז מורא'דיג מסוכן, ס'דא נאך אפאר אוהלים, כ'האב ענק שוין אויך געזאגט מיט א יאר צוריק בין איך דארטן געווען אין בית החיים, ווייל מיין מאמע איז שוין געווען דארטן אין בית החיים, איז למעשה האב איך געטראפן ווי צוויי בחורים קומען ארויסצוגיין זיבען אינדערפרי, זיי זענען ארויסגעקומען פון די וויזשניצער רעבעצינ'ס אוהל, און זענען געווען זייער דערשראקן, זיי האבן נאר געקוקט וואס איכ'ל טון, און איך האב דאך צייט, האב איך דאך גענוג ברוך השם, האב איך מיך אפגעשטעלט, כ'בין נישט צוגעגאנגען רעדן ווייל וואלט עמיצער זאגן כ'האב זיי געטאטשט, עט דאך זיין נאך א וועבערמאן פרשה, כ'האב מיך אפגעשטעלט און כ'האב געווארט. איבער א שעה, זיי האבן געזען זיי ווערן נישט פטור פון מיר, איך האב געזען איך ווער נישט פטור פון זיי, האבן זיי גערופן עפעס א גוי'אישע קאר סערוויס און ס'האט זיי אויפגעפיקט. איך זיי האבן אויסגעזען ווי זיי האבן געהאלטן אינמיטן אבער נאך א משכב זכר אדער א מציצה בפה אינעם אוהל. כ'האב דעמאלטס געבעטן וויזשניץ זאלן אראפנעמען אלע פיר עקן, א פיס פון יעדע זייט און לייגן גלאז, אויב נישט עט דארט פארקומען כל דבר אסור. רבותי, ס'איז די בעסטע פלאץ ווי מ'קען זיך באהאלטן צוויי בחורים איז אין בית החיים בפרט נאך אין אן אוהל. די עצה טובה, שטעלטס דארט אויך קעמערעס, פאלגטס, ווייל ס'קען סעיוון אסאך מענטשנ'ס לעבן. וואטשטס זייער שטארק וואס איר טוט. יעצט, דער לעזער בערלאנד, דער זקן נואף, א זקן ורגיל, ער איז באהאלטן אין אפריקע, יעצט שטעל דיר פאר וויאזוי ס'האלט. געזאגט. נחום ראזענבערג האט געזאגט מען דארף אפהיטן די קינדער, געקומען מענדעלע גראבער חזיר מיט די גאנצע משפחת טייטלבוים'ס, זיין פעטער זאליקע, און זיי האבן ארויסגעגעבן א חרם ס'איז ניבול פה. איך האב בסך הכל געזאגט וואס די רבנים טוען. זיי די וואס זיי טוען עס, דעי קען געט עוועי וויט איט. שטעל דיר פאר די גאנצע וועלט נעמט זיך אן, אלע רבנים שרייבן אונטער, שטיינמאן, און רב קניעווסקי שרייבן אז אלע זיינע נאנטע מענטשן וואס וויילן מיט אים דארטן אין אפריקע זאל מען זיי שיקן געלט פון די קופת צדקה ווייל זיי זענען נעבעך ארעם, איז ווער האט זיי געהייסן זאלן מיט אים לויפן? זיי האבן ווייבער און משפחה אין ארץ ישראל, איך מיין ער קען קומען אויף ארץ ישראל מ'עט אים געבן אין אבו כביר געהעריג צו עסן, מ'דארף נישט שיקן וועגן דעם קופת צדקה. און פון וואנעט ווייסן די רבנים אז דער עולם איז מסכים? מילא, ס'איז א ספק איינער איז אן ארעם מאן צו אן עושר, איז במילא שטייט אין שולחן ערוך, אזוי ווי ער האט גע'פסק'נט, אז די טובעי העיר זענען די אפוטרופסים און זיי קענען טון וואס זיי ווילן, און זיי מעגן אפילו משנה זיין מצדקה לצדקה. אבער מיר נעמען א א נואף וואס האט מחלל געווען שם שמים אין די גאנצע וועלט און מ'לויפט אים נאך, איך פארשטיי באמת נישט. איך וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'וועט זיין זייער גוט, ס'איז פורימדיג, אבער עטס וועטס פארשטיין. ס'איז געווען אמאל א איד וואס ער איז געווען א דארפסמאן, און ער געהאט א פארעם, די זון האט חתונה געהאט, האט ער אים אויך געוואלט צושטעלן א שטיקל פארעם, איך מיין ער האט אים צוגעשטעלט אפאר טשיקנס, אפאר בהמות, און אביסל פעלד, און ער וועט אקערן, און ער וועט איינזייען, און ס'העט זיין די טשיקנס וועלן האבן נאך טשיקנס, ס'העט זיין א מחיה, ס'העט זיין אייער, ס'העט זיין אלעס, עניוועי, און ס'איז גוט געגאנגען, ער האט אים אבער אנגעזאגט זאלסט וויסן, אז חנוכה קומט דער רב נעמען חנוכה געלט, קומט דער רב מיטן חזן, מיטן שמש, מיטן בעדער, און מיט נאך אפאר טובי הקהל, האט ער אים געזאגט אזוי, דארפסט מאכן פארן גאנצן עולם א שיינע גרויסע מילכיגע סעודה מיט גוטע קעז, און דאן מוזטו יעדן געבן אביסל קעש, דער רב קריגט דאס גרעסטע חלק, און נאכדעם קומט דער חזן, און דער שמש, און דער לעצטע איז דער בעדער, ער קריגט דאס קלענסטע, קיצור ער האט פארגעסן פון דעם און ס'איז געקומען חנוכה און ס'איז שוין געקומען דער רב מיטן וואגן, שוין געווען פערטיג, דער רב קומט אן און ער זעט ער האט נישט קיין קעז צו געבן א סעודה, גייט ער צום שכן יאנוש דעם גוי און ער פרעגט אים זאג קענסט מיר בארגן א שטיק קעז? זאגט ער יא פאר דיר שור און ער בארגט אים דעם קעז און ער לייגט אראפ צום טיש ער געט יעדן צו עסן, ברויט איז געווען פרישע ברויט אין די דערפער און ער געט אים צו עסן און מ'עסט זיך אן און ס'איז א מחיה, נאו פראבלעם מ'עסט זיך גוט אן, קיצור נאכדעם בענטשט מען און נאכדעם געט ער יעדן די מזומן. שוין, א טאג צוויי שפעטער דערציילט ער פארן טאטן אז די רב מיט די קהילה איז דא געווען, פרעגט ער אים וויאזוי איז געווען, זאגט ער איך האב יעדן געגעבן, נאר כ'האב זיך צו פרעגן א קשיא, דער בעדער ארבעט דאך די שווערסטע, די רב טוט דאך גארנישט, נו אז די רב טוט גארנישט פארוואס געסטו אים דאס מערסטע און דעם בעדער דאס ווייניגסטע, זאגט ער און דעם חזן דארף קומען נאך מער פונעם רב, ער גארגלט זיך אויס דארטן, כ'מיין וויאזוי, ווער האט דיר דאס צוזאמגעשטעלט אז אזוי זאל עס זיין, זאגט אים לאמיך דיר זאגן. פארן רב מוז מען געבן ווייל דער רב ווייסט וואס איז כשר און וואס איז טרייפה. זאגט ער נו טאטע איך פארשטיי נישט איך האב דאך אים געגעבן צו עסען טרייפענע קעז און ער האט גארנישט געוויסט. זאגט ער יא האסט אים געדארפט זאגן. זאגט ער אז מען זאגט מיר קען איך אויך זיין רב. די זעלבע דא דא מיט די אלע מענטשן קאנעווסקי, קאלעווסקי, שטיינעמאן, שטיינהארץ, הארצשטיין, אלעס זאגט וואס די עסקנים הייסן זיי צו זאגן. זענען מוריד שאול דעם הייליגן באשעפער מיט זיין גאנצע תורה, ווייל יעדער קוקט אן אויב א נואף קען אוועק לויפן, און יעדער בעקט אים, נו פארוואס זאל מען אונז נישט טון די זעלבע? זיי כאפן נישט וואסערע עוון פלילי זיי טוען מיט דעם, זיי זיי זאגן פארן רב, דעמאלטס וועט דער רב וויסן צו ס'איז כשר צו נישט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, מ'האט געשטעלט אויף אלע בלאגס. א מודעה אז מ'איז מחיוב על פי הלכה צו געבן צדקה פאר לעזער בערלאנד'ס חברה. און ער איז א מולטי מיליאנער, ער האט א קאסע אין די צענליגע מיליאנען דאלער, און מ'זאל נעמען פון ארעמע אידישע קינדער געלט אין ארץ ישראל, דארט איז דא איינער וואס גייט נאך געלט, שטייט אזוי אמא הבטחת לנו עוף לשבת, מאמע האסטעך אונז צוגעזאגט אן עוף אויף שבת, ווי איז עס? ס'איז ביי לעזער בערלאנד'ן אין די הויזן. זיי אלע רבנים מעגן זיך שעמען. עטץ זענטץ קורצזיכטיג ווייל עטץ האטץ א פראבלעם ווייל שטיינעמאן זאגט מ'זאל גיין אין מיליטער. די פראבלעם וואס ער האט יעצט געטון אונטערגעשריבן אז מ'דארף צו געבן פאר לעזער בערלאנד'ס חברה צדקה. דאס איז אסאך א שווערערע פראבלעם ווי די מיליטער ווייל דאס איז עוקר די תורה פון עי טו זי. ס'טייטש מ'מעג טון וואס מ'וויל און די רבנים האבן בעק. יעצט די זעלבע אויך דער חיים האלפערן. גייט פאר די קראקראקראטשעטשעטשינער זאגן א צו די יארצייט פון פונעם פריעריגן באבובער רב ר' נפתל'טשע אין זייער לאנדאנער שטיבל, די קראקערטשינער'ס לאנדאנער שטיבל. פארוואס האט מען אים איינגעלאדענט? הע הע הע ווייל פרישוואסער בעקט אים. פרישוואסער, כ'וויל דיר זאגן, כ'האב שוין געזאגט אויפן האטליין, די אלע וואס האבן געהאלפן די חזירים זענען געווארן יורדים, דו וועסט אויך זיין א יורד מיט דיין גאנצע פארמעגן, ווייל דו בעקסט א מענטש וואס ער איז א חזיר, וואס ס'איז דא א רינון פון צענליגע און צענליגע פרויען, און דו זאגסט אז ס'איז אלעס גוט, און דו האסט אפגעקויפט דארטן די אינטערנעטס מיט אלעם, האסט דיך געלאזט קאסטן געלט פאר דעם נואף. יעצט איך וויל דיר עפעס זאגן, חיים האלפערן, קענסטו דאך גיין מאכן ווייטער זנות, דו האסט דאך ווער ס'בעקט דיך, ס'איז א שאנדע וויאזוי כלל ישראל איז אזוי געפאלן, און נאכדעם ווינדערט מען זיך פארוואס כלל ישראל זעהט אזוי אויס, רבותי נישט נאר כלל ישראל זעהט שוין היינט אזוי אויס, די גאנצע גוי'אישע וועלט, קוק וואס טוט זיך אין ברוסעלס, קוק וואס טוט זיך איבעראל, מען לאט נישט אין פראנקרייך לאט מען נישט לעבן דעם גוי אויך שוין נישט, ווייסט פארוואס? ווייל דאס איז די LT. ג ב ג לאו, דאס איז די געי לאו, און דאס איז די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט פיינט, אלקיהם של אלו שונא זימה, מאכטס עס ליגעל, און נאכדעם עט נישט בלייבן קיין וועלט, דער אייבערשטער האט שוין באוויזן אזא זאך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אויף לי עוועניו און ראס סטריט איז געווען א סטאר וואס האט פארקויפט עלעקטראניקס, זיי האבן יעצט געמופט אויף סעווענטי טו לי עוועניו. האבן זיי דארטן עפעס א בחור וואס ער טאנצט, כ'וויל ענק זאגן נאך א מזל אז איך האב אונטערגעברענגט משמרת הצניעות, ווייל די חברה וואלטן פאר אים גענומען טויזנט דאלער פאר לאזן דעם בחור טאנצן, ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג, ער האט נישט קיין רעקל, ס'ווארפט זיך אין אים, כ'האב עקסטרע מזל אז ס'איז נישט דא מער קיין משמרת הצניעות. יוסף דוד קרויז, כ'האב דיר געזאגט מען זוכט דיך, אונז האמיר אויף דיר אסאך אסאך הייסע סחורה, און בקרוב, ווערי ווערי סון, עט אלעס ארויסקומען, און עסט זען וויאזוי דו עסט ענדן. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'דא העלפטס ראטעוועטס יוסף חביב בן אברהם אליהו אין מאסערי, ער פארט ארום מיט א קאר און ער איז מעגן א פרוי. יעצט כ'וויל ענק זאגן, די צעטלעך ווארפן, דאס איז א שטות, און עטס האטס אויף מיר געווארפן צעטלעך אין די גאנצע שטאט, איך האב מיך אויסגעלאכט, האט עטס עס אויפגעהאנגען איבעראל ווי איך בין געגאנגען אין די גאס, האטס עס אויפגעהאנגען ווי מיינע עלטערן האבן געוואוינט, מען לאכט פון דעם היינט, קאוז דערס אלוועיס אנאדער סייד טו די סטארי, סאו וויל איך ענק אויסלערנען. עטס געטס אויס געלט פאר גארנישט, זעצטס ענק אראפ מיט דעם מענטש, פרעגטס וואס ער וויל, פרעגטס וואס זי וויל, און מען קען זיך דורכקומען. אז ס'איז א סכסוך פון דיני ממונות זאל מען גיין צו א בית דין, נישט ווי אהרן מיט זאליקע וואס זיי גייען צו ערכאות. דאס ווארפן צעטלעך דאס איז סתם אויסגעברענגט געלט ווייל יענער לאכט זיך אויס. און נאך א זאך, איך וועל ענק זאגן פון מיין אייגענעם עקספיריענס, דעם ערשטן טאג האט מיר עס א טראפל א ציפ געטאן אין הארץ, דעם צווייטן טאג האב איך שוין געלאכט, איך בין עס אויך געשטאנען און געליינט. ס'נעמט נאר איין טאג און מ'ווערט יוזט טו איט. און איך וויל ענק פרעגן עפעס, איז דאס נישט קיין שאנדע אז אזא קאמיוניטי קען מען נישט, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיין מי בראש ס'זאל קענען פירן אויף פראבלעמען פון גיטין וכדומה? שעים אן יו אל! דאס ווייב גייט צו קריגן א פסול'ן גט עניוועי. און האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך, פארוואס ביי מיר האט מען געווארפן אין די גאנצע שטאט און דא האב איך געמוזט גיין ביז לי און ראס צו טרעפן דאס צעטל? וואס איז שולדיג ניו וויליאמסבורג? פארוואס דארפן זיי נישט וויסן פון די זאך? א באנטש אוו פערד אינאיינעם מיט די רבנים, יא, ס'איז ונהפוך הוא, די רבנים זענען געווארן די לאולייווס און די בעלי בתים זענען די ערליכע. יעצט איז דא איינער מאיר מאזוז, ער איז די ראש ישיבה פון כסא רחמים, שטעל דיר פאר, ער שלעפט אריין די גאנצע קבלה אינדוסטרי אויכעט, ער איז געפארן יעצט אויף חברון לויט די הוראות פון מורינו הרב לעזער בערלאנד אז מען זאל מתפלל זיין פאר אים, שטעל דיר פאר, מען דארף מתפלל זיין אז ער זאל אייננעמען א מיתה משונה, מחלל געווען שם שמים מסוף עולם כולו ועד סופו, יעצט וואס קומט ארויס פון די אלע זאכן אז די רבנים זענען אזאלעכע פעיקערס און בלאפערס, זאל איך ענק זאגן וואס קומט ארויס, ס'איז יעצט דא אריינגעקומען מורא'דיגע נייעס. ס'איז דא אין אשדוד איז דא א חרדישער יונגערמאן וואס ער האט געהאט א שטיף טאכטער, פֿופֿצן יאר האט ער מיט איר געוואוינט און זיי האבן געהאט אַכט יאר צוריק א קינד און קיינער האט נישט געוויסט, שטעל דיר פאר, און אלעס איז געגאנגען שטיל ווייל די רבנים קענען דאך מחפה זיין אויף אלעם, וויאזוי? וויאזוי האבן זיי מחפה געווען אז מ'האט געהארגעט א קינד אין א מקווה פאר צוויי יאר צוריק יום כיפור? מ'האט דאס מחפה געווען, מ'האט געסטראשעט דעם טאטן מ'וועט אים לייגן אין חרם. עניוועי, אים איז געווען בעסער עס זאל נישט ארויסקומען מיטן אמת, אבי ער זאל נישט זיין אין חרם. סאו, בקיצור, דאס ווייבל, יעצט איין און דרײַסיק יאר, זי איז געגאנגען צו די פאליס און זי האט קאמפלעינט אז זי איז א וויקטים פון איר שטיף טאטן און זי האט געהאט מיט אים א בעיבי, און זי זאגט אז איר מאמע וואס האט חתונה געהאט מיט דעם שטיף-טאטן האט אלעס געוואוסט. נאר וואס, זעט אויס די גמרא זאגט אז טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו. איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז טייטש, נאר איך קען דיר זאגן איין זאך, איך געדענק נאך היינט אז כ'האב נישט געוואוסט, און דער רבי האט מיר דערלאנגט אזא פראסק, פרעג איך דעם רבי, פרעגט מיך דער רבי, דו ווייסט נישט וואס דאס איז טייטש? זאג איך, ניין, ס'איז טען געב אויף איין זייט, ובכן טען געב, און דו געב אויף די צווייטע זייט. כ'געדענק נישט, עפעס האט דער רבי געטייטשט, איך מיין אז דאס איז אז א פרוי זאגט ס'איז מיר בעסער צו זיצן מיט נאך א מענטש ווי איידערש צו זיצן אליין. טב למיתב טן דו, מלמיתב ארמלו. האט זי געזאגט די זעלבע זאך, זי האט געוואלט האבן א מאן, זי האט געדארפט האבן א סופארטער און אויך פאר די טאכטער, און זי האט געוואוסט די גאנצע צייט אז ער אביוזט זי סעקשועלי, אבער דאס האט זי נישט געוואוסט אז די טאכטער האט געהאט א בעיבי פון איר מאן. סאו ס'איז כאמה כבתה, ער האט געוואוינט מיט די מאמען און מיט די טאכטער, און ממילא גייט עס זיין די גרעסטער בזיון פאר כלל ישראל, ווייל דאס איז פון די חשוב'סטע משפחות אין אשדות הפסגה, אין אשדוד, און שטעל דיר פאר ער האט געהאט צוויי ווייבער, ער האט געהאט כאמה כבתה.

און דאס איז געווען מיט אַכט יאר צוריק, און יעצט פאר דריי וואכן צוריק האט זי חתונה געהאט. א מאן, זי האט אים זיכער נישט פארציילט גארנישט, באט יעצט קען זי עס נישט מער אראפשלינגען און איטס קאמינג אוט, רבותי עווריטינג איז קאמינג אוט, טראסט מי, ס'פארט א מחיה, אפילו קעגן יוסף דוד קרויס קומט יעצט ארויס יענער שטינק. יעצט די יונגעל איז אַכט יאר אלט. סאו ווען מען גייט טון א שידוך מיט א יונגעל וועט מען דארפן וויסן צו דאס איז א כשר קינד בכלל צו נישט. ס'איז ביטער, רבותי, ס'איז, מען קען וויינען, דאס איז כלל ישראל, און דאס זענען אונזערע רבנים און אונזערע מנהיגים, אז מען קוקט אן וויאזוי לעזער בערלאנד פירט זיך אויף, טראכט מען פארוואס דארף איך מיך אויפפירן בעסער? יעצט איך וויל ענק זאגן. פון די שמירה איז ארויסגעקומען א געוויסע זאכן, ס'איז אלע זאכן וואס איך רעד פון, נאר איין זאך האב איך נישט געזאגט און איך וויל עס אויך ארויסשטעלן הויעך און קלאר, זיי זאגן דו נאט דרינק ענד דרייוו, דאס האב איך געזאגט די גאנצע צייט, אנדערעידזש דרינקינג איזנט אנלי ליגעל באט איטס דעינדזשערעס, דאס זאג איך די גאנצע צייט. סופערווייז יור טשילדרען איווען אין יור האום, דאס זאג איך די גאנצע צייט, מען זאל נישט אריינלאזן קיין סטרעינדזשערס, דאס זאגן זיי נישט אבער איך זאג דאס אויך, נאכדעם זאגן זיי סעקיור אלל יור וועליובעלס, דאס איז זייער א וויכטיגע פונקט, מען דארף אלע וועליובעלס סעקיורן, עס קומען אריין מענטשן מ'זעט א דזשולערי עפעס, מען געט א כאפ אראפ און עס איז שוין נישט דא. יעצט, נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איך זאג אויך די גאנצע צייט, דאס איז טראסט יור דזשאדזשמענט, איף יו פיל א פערסאן דאזענט בעלאנג אין יור האום, סענד הים אאוט. דעטס א הונדערט פערסענט רייט. זאלסט נישט לאזן קיינעם, איך זאג מ'זאל קיינעם נישט אריינלאזן לכתחילה. סאו עניוועי, דאס זענען די וויכטיגע זאכן וואס זיי זאגן. איין זאך וואס איך האב נישט געזאגט איז סעקיור אלל יור וועליובעלס, עס איז זייער וויכטיג צו רעדן פון דעם, ווייל היינט זאגט דער מגן אברהם אז מען קומט וועגן עסקי ממון הייסט עס אזוי ווי עסקי נפשות, ווייל ס'איז זייער שווער היינט צו מאכן פרנסה. סאו דאס איז וויכטיג געווען צו זאגן פארן ציבור. יעצט מ'זעט דער אייבערשטער שטראפט שוין יעדן, די גוים באקומען שוין אויך זייער חלק, ס'טוט זיך אפ אין ברוסעלס, און איך וויל זאגן פארוואס שטראפט אונז דער אייבערשטער אזוי, פארוואס שטראפט ער די גוים אויכעט, ווייל אונז האמיר אויכעט געלעבט אין א באקס אין א צמצום, דער גאנצער פראבלעם איז מ'האט עובר געווען אויף די שלש שבועות, ס'איז אמת דער רבי האט אונז דאס געלערנט, אבער דאס איז געווען אז מ'האט ארויסגעשטופט משיח'ן נאך די צווייטע וועלט קריג, דאס האט דער רבי געשריבן אין זיין הייליגן ספר ויואל משה. אבער די אנדערע עבירות וואס האבן זיך אן אקיומעלעיטעד, דאס האט נישט מיט דעם. אז מ'האט געלאזט קינדער הפקר און יעדער מלמד האט געקענט טוהן מיט קינדער וואס מ'האט געוואלט, דאס האט שוין נישט מיט דעם. מ'האט געבויט אן אייגענע גרעיוו יארד, מ'האט באגראבן אידישע קינדער. איז די זעלבע אויכעט. עטס ביזי אהרן איז געפארן מ'שעכט וועגן דעם אידן ווייל די מתנחלים. כ'וויל דיר זאגן איין זאך אהרן, טינק סטרעיט פאר א מאמענט, די מתנחלים האבן מיט אונז נישט קיין שייכות, דו ווייסט פארוואס מ'שעכט? ווייל מ'שעכט אויס אידישע קינדער. שוחטי ילדים. דו חזיר דו רשע האסט געזאגט אז דיין זון מענדעלע איז נישט געמאכט פון ראבער? יו שוד בי אשעימד אוו יור סעלף האסט דאך מיר געדארפט אראפשניידן די מעשה דו ביסט דאך געווען דער רב וואס יעדער האט אויף דיר ארויף געקוקט און די זעלבע איז דא אויך יעדע זאך לייגט מען שלש שבועות דער פערד זלמן לייב פיליפס האט אמאל געזאגט א דרשה מען האט באמבעדירט א שול אין ארגענטינע, זאגט ער, איז נאר וועגן די שלש שבועות. איז איינער צוגעגאנגען נאך די דרשה, זלמן לייב, דו ווייסט אפשר פונקטליך וואו ארגענטינע איז? זאגט ער, ערגעץ דארטן אין ארץ ישראל. זאגט ער, מיט א פליגער איז עס צו פארן צוואנציג שעה פון ארץ ישראל. פארשטייסט? עטס לייגטס אריין אלעס אין איין זאך. דער רבי האט נאר געזאגט אז די שלש שבועות האבן ארויסגעשטופט משיח. נאך אזא חורבן האט ער געוואוסט זיכער משיח גייט קומען, און די מדינה, די ציונות, האט עס ארויסגעשטופט. אבער נעמטס נישט אלע ענקערע עבירות און לייגטס עס ארויף אויף די שלש שבועות, עטס האטס געטאטשט קינדער, עטס האטס געטון משכב זכור מיט זנות מיט אשת איש מיט רציחה מיט גניבה, דאס אלעס איז נישט מותר געווארן, ווייזט ענק יעצט דער אייבערשטער ניין נישט נאר אין ארץ ישראל הארגעט מען וואו אידן זענען, באפאלט מען כדי דער איד זאל מורא האבן, און דער סוף גייט זיין אז בעלגיעם איז אן ארעם לאנד, ס'איז צווישן גרעניצן דארטן, ס'שלאגן זיך ארום דארטן די גוים אויכעט, די סוף גייט זיין מען טענקט נאך אנכאפן און אוועקשיקן פון בעלגיעם, און מען טענקט נאך אוועקשיקן פון פראנקרייך, פון פראנקרייך האט מען אוועקגעשיקט אידן, ס'איז ארויסגעגאנגען שווערע הונדערטער טויזנטער אידן, און מען טענקט נאך פון אמעריקע אויך אוועקשיקן, ס'האט יעצט געלאנדעט א פליגער אין פלארידע, ס'איז געקומען צו פארן פון בריסעלס, דארטן די גאנצע אמעריקען מיליטער איז יעצט דארט, מיינטס ענק נישט זיי גייען טון די זעלבע דא אויכעט, זיי'ן קומען מיט א. סוטקעיס אריינפארן אין קענעדי עירפארט און ס'האט אויפפלאצן חלילה, און נאכדעם ווער איז דער שולד? דער איד! און אונז זעמער טאקע דער שולד! ווען דער גוי זאל באמת וויסן ווי שולדיג אונז זעמער, וואלט מען אונז ארויסגעקאפעט פון איבעראל. נאר דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אונז, אבער רבותי אונז דארף מען תשובה טון, ס'קומט יעצט פורים, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין און מען דארף אמת'דיג תשובה טון צום אייבערשטן. ס'איז קבלת התורה ברצון, און והימים האלה נזכרים ונעשים די טעג העלפן צו. ס'איז יעצט אריינגעקומען א ידיעה אז אין בארא פארק דארטן ביי פיפטי פאר און סיקסטין אז א פרוי שרייט חי וקיים אז איינער האט איהר געטאטשט. מ'עט זעהן די דעוועלאפמענטס פון די מעשה, ווייל טאמער האט איהר א איד געטאטשט גייט ער דאך, מיינט מען דאך, אלעס פארשווייגן. דעמאלט וועט משמרת הצניעות גנב'נען אפאר טאלער. קיין סעיף קאמיוניטי מ'עט נישט האבן ביז דער עולם וועט נישט האלטן דערביי. וואס איך האב געטון בסך הכל איז געמאכט אן אווערנעס ווי אינדרעעט אונז זעמער. יעדער אינו קומט מיט אן איידל צורה, מ'האט משמרת הצניעות, יוי וויי מ'איז נישט סעיף. יעצט הילערי האט געגעבן א קיש פאר איינער פון די רבנים פון די OU ווי די משמרת הצניעות זאלן גיין מוחה זיין, און רבותי יעצט זעט עטס שוין ווי כשר די OU איז, זי איז דאך א פרוי, עניוועי.

יעצט וואס איז ראנג מיט דעם סאנג? צוויי זאכן, קודם פארוואס צוקראכט דעם סעלפאון, קענסט דאך עס צוריק געבן, קענסט צוריק באקומען געלט פאר דעם, און דאס צווייטע, זאגסט ווארף עס ארויס פון טאש, און ווער העט עס טרעפן? א בחור וואס זוכט עס? אונז זעמער אזוי מעסד אפ, איטס אנבעליוועבל. פארוואס טרעידסטו נישט אריין דעם סמארטפאון און ס'בלייבט דיר אפאר דאלער, קויף פאר די קינדערלעך א פרעזענט, דאס פאלט דיר נישט ביי. אוודאי מען לעבט פון גע'גנב'עטע געלט, קוקט מען נישט ווייל ס'איז, מ'זאגט, שנעל פארדינט און שנעל פארלוירן. זעמער אזוי מעסד אפ מיט אלעם. יעצט ל'איך זאגן נאך א זאך, כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק אז ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים געאפערט אז מ'וועט אים גארנישט טוהן, מ'וועט אים נאך צוהעלפן נאר ער זאל ווארפן מיך אונטערן באס. איך ווייס עס שוין אסאך יארן. איך, באמת איך בין מורא'דיג נספעל אז ער האט זיך נישט געלאזט פארפירן, און ער האט געטענה'ט נחום ראזנבערג האט מיר נישט געטוהן שלעכטס פארוואס זאל איך אים ווארפן אונטערן באס. אבער דער יונגערמאן ווייסט נישט וויאזוי די וועלט ארבעט היינט. אפילו מ'האט יענעם גארנישט געטון קיין שלעכטס ווארפט מען יענעם אונטערן באס, יעדער האט ליב צו רייטן אויף יענעם. וויל ענק פארציילען, ענטס ווייסט עס אלע, ס'איז דא דער ראש ישיבה הרב קאמענעצקי פון פילאדעלפיע, ער מיט זיין זון שלום האבן מתיר געווען אן אשת איש אן א גט, אן א גט, די ליטווישע וועלט האט זיך קעגן געשטעלט, ס'איז געקומען ר' מלכיאל קאטלער פון לעיקוואוד מיט נאך פינף רבנים, זענען געגאנגען צו ר' דוד פיינשטיין, בקיצור מען האט ארויסגענומען א בריוו און מען האט עס געסיינט אז די פרוי איז אן אשת איש, די קינדער זענען ממזרים עד סוף כל הדורות. שוין, כ'הער גראדע אז ז'איז שוואנגער אויך שוין. איז אַ פנים, למעשה איז דאך דאס א מורא'דיגער מצב, מען האט דאך גענומען א פרוי וואס האט נעבעך געוואלט, פרעגן א דעת תורה און מ'האט זיי ביטערליך פארפירט, ס'איז דאך אנבעליוועבל, יעצט מוז מען דאך אבער דער שלום קאמענעצקי מוז זיך דאך אבער ריינוואשן, שרייבט ער אזוי, זה עתה קיבלתי פסק מהבית דין בראשות מורי מוריינו הרב ר' דוד פיינשטיין שליטא, ובאתי בזה להודיע שבוודאי כאשר הורו כן יקום, ער האט געפסקענט אז מ'קען חתונה האבן דער שלום יעצט זאגט ער כאשר הורו כן יקום וכמו שכבר כתב אדוני אבי מורי הגאון שליטא, איר הערט וואסארא לצנות דא גייט פאר? שרייבט ער נאך ווייטער וכבר מסרתי פסק הבית דין לבעל הדבר שאין תוקף לבטל הקידושין כלל וכלל ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב והשם יגדר פרצות עמו ישראל בזה באתי על החתום. שלום קאמענעצקי, איך וויל אייך עפעס זאגן, איר הערט וואסארא בלאפערס די רבנים זענען? איך זאג אייך, ס'איז שוין אזוי מיינד באגלינג, איר הערט, די עבודה זרה איז אזוי פאלש ווי די רבנים. ער איז געגאנגען, ער האט זיי מתיר געווען, ער איז געגאנגען, ער האט מסתם געמאכט דא גרויס געלט אויף דעם, און ער האט געטראגן פאר זיין טאטן אין ישיבה אויך אפאר טאלער מסתם, נו, ס'איז געווען א מורא'דיגע לחץ. און ס'איז געווארן א טומל אין די גאנצע בני תורה און די אידישע וועלט, הלוואי זאל מען מאכן אזא טומל קעגן טשיילד מאלעסטעישן, און שטעל דיר פאר וואס איז געווארן, ער גייט יעצט שרייט ער ווייסט אויך גארנישט, ער ער שטעלט זיך צו צו די אלע, ס'איז געווען אמאל איינער געווען א גרויסער גנב אין א שטאט, און מ'האט אים געפרעגט וויאזוי ביסטו אזוי געשיקט, זאגט ער ניין ווען מ'לויפט מיר נאך שטעל איך מיך צו מיט די לויפערס און איך שריי אויך גנב. און ער שרייט יעצט אז ס'איז טאקע נישט גוט, דערווייל האט די פרוי חתונה געהאט און מסתמא איז זי שוואנגער אויכעט, וואס טוט מען יעצט? יעצט ווער מאכט חוזק פון די תורה? נחום ראזענבערג מיטן האטליין? עטס זענטס בהמות, די רבנים זענען דאך אזאלעכע אפגעריסענע בהמות, יעצט דאס האט נאך אסאך מער געמאכט שלעכט, ווייל וואס האבן זיי געטוהן מיט דעם? זיי האבן געטענה'ט אז זיי האבן א היתר, דער טאטע מיטן זוהן די קאמינעצקי'לעך. און ממילא איז געקומען דער גרויסער תלמיד חכם פון מעמפיס טענעסי, ראביי גרינבלאט, וואס ער האט געגעבן דעם סידור קידושין, איז אז קאמינעצקי האט זיך ארויסגעצויגן, דער טאטע מיטן זון, און ר' דוד פיינשטיין מיט ר' מלכיאל מיט די גאנצע ליטווישע וועלט האלט אז ס'איז נישט דא דא גארנישט, מ'האט נישט געטארט חתונה האבן, און זי האט חתונה געהאט, און אפשר ווארט זי שוין א בעיבי אויכעט, סאו וואס הא? וואט קען יו טראסט א ראביי וויט? זענען דאך אלע לאו-לייפס. מארגן וועט נאך ארויסקומען אויף נאך צענליגע גיטין. אהרן האט א פראבלעם אז ער איז נישט געווען מסדר קידושין לויפט מען נאך פאר ווייבלעך. מען רעדט דא די רבנים טוען כל דבר אסור. גענומען אן אשת איש מ'האט אים מתיר געווען זאל חתונה. ס'איז קודם ארויסגעקומען פון ר' משה שטערנבוך און פון די התאחדות, אבער ס'האט נישט געמאכט קיין ווירקונג, ביז האבן זיך צוזאמגענומען די ליטווישע רבנים, הרב דוד פיינשטיין און ר' מלכיאל קאטלער, און דאס האט געמאכט די זאך. מיט אזא זאך האסטו דאך געמאכט א פרץ אין גאנץ אין די גאנצע תורה. ס'איז דא זייער הארבע זאכן וואס איז היינט אויך נוגע, אזוי ווי אן אשת איש, אזוי ווי מקוואות, ווייל דאס איז מטהר א אישה נידה, איז פון אלעם מאכט מען שוין חוזק. פון חלב און דם, שחיטה, ארייט, שחיטה איז א לאו, ווען דו האנדלסט מיט חלב דארט האסטו שוין כרת, דם דאס איז שוין כרת, אבער אן אשת איש איז דאך זיכער בכרת, דאס איז דאך די די ערגסטע עבירה וואס איז דא, און א אישה נידה אויכעט, און מען מאכט פון אלעם חוזק, רבותי ס'גוט, יעצט זעט מען ווי אונז האלט מען מיט די רבנים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב מורא'דיג מיטלייד מיט די אידן וואס וואוינען אין אנטווערפן און אין בריסל, דארט. איך זעה נישט וויאזוי כלל ישראל זאל דארט האבן א קיום, ווייל די אראבער וועלן ענק חלילה, איך וויל נישט זאגן וואס. יעצט, איך וויל ענק נישט זאגן מוסר, נאר שוין חדשים ארבעט מען אויף א קעיס, א אינגערמאן האט מאלעסטעט א בחור, און מען האט אים געטראפן מיט אנדערע בחורים, און איך האלט אין איין זאגן מען דארף עפעס טון, ווייל מען קאלט דאך מיך אפ, זאגט יעדער מען. טוט מען טוט, ער דאווענט ביי רב לייביש מ'העט בעטן רב לייביש זאל אים ארויסווארפן, זאג איך בהמה דו, און אז ער העט גיין דאווענען אויף בעלז האב איך עפעס אויפגעטון? און אזוי רייסט מען זיך ארום, און די זעלבע איז געווען ווען כ'האב געהאט אויפן האטליין א יונגערמאן וואס האט מאלעסטעד בחורים, א בחור האט מיך אפגעקאלט, ס'איז געווען א גאנצע פרשה מיט וויזשניץ, ער האט געזאגט אז דער. היינטיגער וויזשניצער רבי ר' ישראל האט אים געמאכט זיין מורה דרך און נאכדעם געוואויר געווארן אז ס'איז שקר און ער האט אים מאלעסטעד כסדר און כ'האב געזאגט זיין נאמען די גאנצע צייט אויפן האטליין און מ'איז געגאנגען און מען האט געזאגט ער קען נישט דא אריינגיין ער קען נישט דארט און דער האט אים ארויסגעווארפן בעלז וויל האבן נאך עדות ווייסט כ'על דיר זאגן די אייסעס העט ענק ברענגען אזויפיל עדות אז עטס העטס וויינען ביינאכט ווען קיינער העט נישט זעהן דאס איז אן עונש פון הימל. עטס לאזטס דארטן טוהן כל דבר אסור און קיינער מאכט זיך נישט וויסניג און רב לייביש אליין איז נעבעך א דערשלאגענער האט דריי קינדער וואס מהאט זיי אלע דריי מכשיל געווען און ער ווייסט וואס דאס הייסט אז מאיז יענעם מכשיל איינער איז אינגאנצן טאטאל א וועקא אראפ פון וועג דער אנדערער מיטשעט זיך נעבעך האט מיר פארציילט און דער דריטער מיטשעט זיך אויך און מהאט טוהן יעצט אה מאיז נישט זיכער מהאט אים נישט געכאפט כמכחול בשפו פרת, ממש מ'האט אים נאר געכאפט ער איז ארויסגעקומען פון א מקווה מ'האט נאר געכאפט ווייסט כ'על דיר זאגן עטס העטס זעהן אז אייסעס קען גוט כאפן זיי לייגן אריין כמכחול בשפופרת אזא מעסער אריין אזוי אין הארץ אריין ס'גייט כמכחול בשפופרת איך וויל ענק זאגן נאכאמאל אנטווערפן מאכטס נישט מער קיין חוזק עטס שפילטס ענק ארום מיט די הארבסטע זאכן, מיין הארץ גייט אויס פאר די אלע אידן וואס זיי האבן א גרויסן פחד יעצט, די קינדערלעך מען זעט וויאזוי זיי גייען אהיים, אין פראנט פון יעדן בילדינג פון די תלמוד תורה שטייען מיליטער, מיין הארץ גייט אויס פאר ענק, איך זאג ענק באמת, מיין הארץ גייט אויך אויס פאר די אידן וואס זענען געהארגעט געווארן אין אנדערע פלעצער. ס'טוט מיר מורא'דיג וויי. בעלזער רב האט געזאגט אז היטלער ווען ער איז אריינגעקומען האט ער געזאגט ווער ס'איז זיבן דורות האט עפעס א שייכות מיט אידן זאל מען הרג'ענען האט ער נישט געפרעגט צו די אידן זענען געווען שומרי שבת צו נישט צו זייערע עלטערן זענען געווען שומרי שבת צו נישט מ'האט זיי געהארגעט ווייל זיי זענען געווען אידן נעבעך איז על כל פנים וויל איך ענק זאגן א איד איז א איד און ס'טוט יעדן וויי דאס הארץ אבער דאס וואס עטץ שפילטס ענק ארום דאס איז ממש דאס גרעסטע ליצנות וואס ס'גייט פאר. איך האב ענק אנגעקאלט אז איינער פון די אינגעלייט געט דארטן געלט מען זאל מיט די קינדער לערנען און מען זאל האלטן מיט ביים דאווענען, האב איך געזאגט יענער איז א נואף, זיין יענעמ'ס שוואגער אין זיווג שני איז דער וויזשניצער דיין, לורי', לורי' האט אים ארויסגעווארפן פון זיין בית מדרש ווייל מען האט אויף אים געזאגט אז ער טאטשט בחורים, האט מען אנגעהויבן ניין מען ווייסט נישט זיכער נישט זיכער אבער אה עטס גייט שוין וויסן זייער זיכער זארג דיך נישט, איך זאג ענק אנטווערפן.

ס'דא א איד וואס איז ביי אנעם געבוירן א טווין פון דאון סינדראם, ס'קען געשען נעבעך, ס'געשעט ביי די בעסטע. האבן זיך לכתחילה אנגעטשעפעט צו אים די פרומע רבנים די וואס זענען אז האבן א שייכות מיט די עדה החרדית און זיי האבן אים געזאגט העי געב אוועק דאס קינד וואס דארפסט דיך פלאגן יעצט ער האט נישט געכאפט וואס זיי ווילן פון אים יעצט באלד וועט איר שוין הערן פארוואס זיי האבן געוואלט אז מ'זאל אוועק געבן דאס קינד ס'זאל זיי נישט קאסטן קיין געלט פון די קופה פון די צדקה. צוריק. למעשה, א טאטע דאך א טאטע. ווייל אוואדע א טאטע דאך א טאטע, בכל לבב ויסי וכל שעתה. און א מאמע איז דאך א מאמע, און זיי האבן נישט געוואלט אויפגעבן דאס קינד, האט ער זיך מיישב געווען. ער גייט האלטן די צוויי קינדער, זיינע צוויי קינדער, און ער גייט זען וויאזוי מען וועט זיך משתדל זיין אז ער זאל זיי קענען מגדל זיין. ער איז נישט בועט אין די מתנה פונעם אייבערשטן. און דער אייבערשטער האט עס עהם געגעבן א מתנה ווייל ער האט געהאלטן אז דאס איז צו זיין תיקון הנפש דאס בעסטע, און ער ווילט עס טאקע מקבל זיין באהבה. און ער גייט העלפן דאס קינד זאל וואקסן, ווייל זייער אסאך מענטשן וואס האבן די דאון סינדראם קינדער האבן זיי פשוט רחמנות, אז דער אייבערשטער האט זיי נעבעך געגעבן אזא ביטער לעבן, אבער עלטערן ווילן נישט ארויסווארפן קינדער, די בעסטע ראיה האט עטס אז דער אייבערשטער ווארפט אונז נישט ארויס אויך נישט, אונז זעמיר זיינע קינדער. אונז זאגן מיר כי אנו בניך ואתה אבינו, איז למעשה איז געגאנגען דער איד און האט אנגעהויבן צו רעיזן די קינד, זייער פיין נאו פראבלעם, קאסט דאך עס אבער זייער אסאך געלט, ווייל מען דארף גיין צו דאקטוירים און צו שפיטעלער מיט טעסטס מיט אלעם, איז ער געגאנגען און ער האט געבעטן ביי די צדקה קאסע אז מען זאל אים געבן, האט מען אים געזאגט מען געט נישט, און מען האט אים מסביר געווען ער זאל נישט זיין קיין בהמה ער זאל אוועק געבן די קינדער פאר אדאפשן און פארטיג. איך וויל אייך פרעגן, דאס איז. אידישקייט? דאס איז מענטשליך? דאס איז דאך אפילו גויאישקייט נישט! עלטערן ווילן רעיזן די קינד? זיי האבן געכאפט אזא באמבע פונעם אייבערשטן, עס האט עקספלאדירט אז עס האט אים געטראפן אזא אומגליק, זאגט מען אים געב עס אוועק? איך געדענק מיט יארן צוריק איז דער ישועות משה מיט די גרויסע ישועות זיינע האט ער געזאגט פאר א טאטן ער איז אריינגעגאנגען ער האט געוויזן ס'איז אים געבוירן א דאון סינדראם האט ער געזאגט איך קוק אים אין די אויגן איך זעה עס וועט פון אים נישט זיין גארנישט געב אים אוועק האט יענע פרוי געגעבן א שפיי אויף די פלאר האט געזאגט דאס איז א רבי דאס איז אן אכזר האט מען איר מסביר געווען ער האט מיט געמאכט היטלערס מלחמה איז ער משוגע געווארן דאס זענען די רביס היינט אין סקווער טאר אויך נישט זיין קיין דאון סינדרום ווייל דעם רבינס זכות איז מגין אז אלע קינדער זאלן זיין געזונט מען מוז עס אוועק מען טאר עס נישט לאזן ללינת לילה יעצט איך האב שוין גערעדט פון דעם אסאך מאל האבן זיי מיר געזאגט אז דאס האט נאך דער אלטער סקווערער רבי מייסד געווען איז במחילת כבוד קדושתו. דאס איז געווען א קיו פֿאָרטי פֿײַוו פראגרעם פון היטלער מען זאל הארגען אלע קראנקע, און איי דאנט קעיר ווער ס'האט עס מייסד געווען, און די פאני זאך איז אז אין סקווער רעיזט מען הונדערטער אזאלכע קינדער פון די פרעמד ווייל די גאווערמענט צאלט פאר דעם, סאו מה נפשך מעג מען יא רעיזן די קינדער צו נישט, וואס איז די סיבה פארוואס מען טאר זיי נישט האלטן אין סקווער, פארוואס אז מען צאלט געלט מעג מען? דער רויטער רשע האט פאליסיס ער האט אן אייניקל ביי איצין און דא א זון דער פון לונדון דעם לעזערס א לאולייף א גארנישט ער האלט נישט ער האלט שוין אינגאנצן נישט ביי אידישקייט איז בעט מען אים געב א גט פאר דיין פרוי זאגט ער איך געב זי זייער גערן דער זיידע לאזט נישט אויף דעם ווען מען גייט חתונה האבן זאגט מען מען זאל קוקן צו ס'עט זיין מיט וועמען זיך צו גט'ן און סקווער האט אפגעמאכט און מאטעל האט אויך דעם אפגעמאכט מען טאר זיך נישט גט'ן ווען נישט וועט מען דאך זאגן די גאנצע משפחה טויג נישט זיי טויגן עניוועי נישט יעדער ווייסט עס איז אלעס אין דר'ערד. קוק אן סרול'ס קינדער צו זען וויאזוי וואס א פנים ס'האט קוק אן לעזער האגער'ס קינדער לעזער וואלף א באנדע משוגעים עניוועי סאו איז ער געגאנגען צו די קופת צדקה אין רמת בית שמש ב' דארטן ווי ער וואוינט צו בעטן געלט האט מען אים געזאגט מען געט נישט געב אויף די קינדער נאך א מזל ס'האט מען אים נישט געזאגט ער זאל דערווערגן אדער דערשטיקן די קינדער. דער מענטש איז נאך אן איידלער מענטש, ער וויל נישט זאגן וועלכע די רבנים זענען געווען מיט וועם ער האט געהאנדלט, און מיט וועלכע קופת צדקה ער האט געהאנדלט, ווייל ער וויל נישט פארשעמען יענעם. אדער האט ער מורא פאר די טעראר. האהא. ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געווארן פון כלל ישראל. מ'רעדט שוין נישט פון אידן, מ'רעדט א גוי, א נארמאלער גוי, ווען דו זעסט אזא צובראכענעם טאטן, ווילסטו אים יא געבן געלט צו נישט געבן געלט? וואס געסטו אים אזא עצה? און נאכדעם שנארט מען מיליאנער און מען זעהט ישועות, און ווייל ס'איז דא דריי כוללים וואס זיי שלאגן זיך, איינס הייסט כולל חצות, איינס הייסט כולל תהלים און איינס הייסט די קופת העיר, ביי יעדן זעהט מען ישועות. נאר וואס ס'שטייט אין איד אין איין וואך, שטייט אינעם בלאט אין נעקסטע וואך אויפן אנדערן כולל, מיט אנדערע ווערטער, די אלע ניסים וואס כולל חצות שרייבט אריין, נעקסטע וואך שטייט עס אז דאס איז געשעהן אין כולל תהלים, און די דריטע וואך שטייט אז דאס איז געשעהן מיט קופת העיר. יעצט איך מאך נישט אוועק די צדקות. מאכ'מיר נישט אוועק חצות, מאכ'מיר נישט אוועק כולל תהילים, דאס רשעות איז אזוי גרויס געווארן אז צו נצרכים קומט עס עניוועי נישט אן, סאו ס'איז א שאד צו געבן געלט, אז דו ווילסט געבן געלט געב עס פערסענעל, און געב עס נישט אין פאבליק, ס'איז א פאבליק זאך, מען בא'גנב'עט עס. איך בין געווען אמאל, איך האב געדארפט מאכן א מקווה פאר די גערמעזיאן בראדערס, וואס זיי האבן ערגעץ אין קענעדע האבן זיי א גאנץ שטעטל, עניוועי בין איך געווען ביי זיי, האט מיר איינער זיך אנגערופן, ס'איז געווען אין ניינטין עיטי ניין אז משה רייכמאן גייט גיין געבראכן זייער בקרוב. פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו? האט ער געזאגט זייער קלאר, איך בין געגאנגען אין זיין אפיס ווייל איך האב געוואלט עפעס קויפן א בילדינג פון אים, ער האט נאכנישט געוואוסט אז ער גייט געבראכן, און ער האט געלאזט א משולח זיצן דארטן א שעה, און ווען ער איז ארויסגעקומען זאג איך אים משה דו האסט נישט קיין דרך ארץ פאר כלל ישראל, דער משולח זיצט דא אזוי? זאגט ער מיך בעטער זאלסט נישט מזלזל זיין אין כלל ישראל. שוין, דער סוף איז געווען אז משה רייכמאן איז געגאנגען געבראכן, און דער איד גערמעזיאן האט אפגעקויפט כמעט זיינע די אלע בילדינגס די גרויסע, וואס ער האט געקויפט פינף צענט צום דאלער. עניוועי, נאכדעם האב איך נאך א מעשה וואס א איד א משולח האט מיר פארציילט, האט אמאל געפרעגט משה רייכמאן, זאג מיר, וויאזוי האט דיר דער אייבערשטער געגעבן אזא מתנה זאלסט ווערן אזוי רייך? זאגט ער, דאס ווייס איך נישט, דאס איז דעם רבונו של עולם'ס זאך. פרעגט ער אים, וויאזוי האט ער דיר אלעס אזוי ביטערליך צוגענומען? זאגט ער, דאס וועל איך דיר ענטפערן. איך פלעג ארויסבאגלייטן יעדן משולח ביז ארויס פון די טיר. שפעטער האבן מיר דער עולם געזאגט, מיין איינגעשטעלטע, ביסט א עלטערע מענטש, דארפסט ארויסגיין מיט יעדן, און געבסט דאך זיי געלט. זאגט ער, ניין, אבער אז איך גיי מיט זיי ארויס, זאגן זיי, ר' משה האט מיך ארויסבאגלייט, ער האט חיזוק פון דעם, יעדער וואס קומט נאך געלט האט דאך א פראבלעם. האט ער געזאגט, כ'האב מיך א יאהר געלאזט איבעררעדן, און נאכן יאהר האב איך אנגעהויבן צו לאזן די משולחים ארויסגיין אליינס, און. א יאר נאכדעם בין איך געווארן א יורד, מען קען זיך נישט ארומשפילן מיט כלל ישראל, איינע פון די ס'דא צענליגע טעמים, דער אור חיים הקדוש ברענגט זעכצן טעמים פארוואס דער אייבערשטער האט נישט געלאזט משה רבינו'ן אריינגיין אויף ארץ ישראל, איינע פון די טעמים וואס ער ברענגט איז ווייל ער האט מזלזל געווען אין כלל ישראל, ער האט זיי גערופן שמעו נא המורים, דער אייבערשטער וויל דאס נישט הערן, ס'נישט דא נאך א כלל ישראל, ס'נישט דא נאך אזא בעקגראונד. מיט אברהם יצחק יעקב מיט די גאנצע זאך, ס'איז נישט דא, און דער אייבערשטער וויל נישט מען זאל אונז באליידיגן. דאס וואס מען גייט ארום און מען זאגט פאר די גוים וואס טוט זיך מיט סעקשועל אביוז אין די אידישע קאמיוניטי איז אויך נאר ווייל קיינער האט נישט געוואלט הערן, איך האב נישט געהאט קיין אנדערע ברירה, אבער די מטרה איז געווען אז כ'זאל שיקן בריוון פאר די רבנים און זיי זאלן עס נעמען אין די הענט, עכ"פ, קומען אן מענטשן, זיי זאגן פאר א איד, א טאטן, א צוווייעדיגטן טאטן, שטאטס מען זאל אים זאגן אונז טוהמער דיך מורא'דיג עפרישיעיטן אז דו האסט עס אויף דיר גענומען און דו דאמפסט נישט די קינדער, איז דער ענפער איז געווען, געב עס אויף ווייל אונז געבמיר דיר נישט קיין געלט, וועסט עס אויפגעבן וועט דיך עס נישט קאסטן. יעצט די רבנים וואס האבן געמאכט די החלטה די זענען פון די רבנים פון די עדה, יעצט כ'האב געוואלט פרעגן טאמער דער איד זאל אויפגעבן די קינדער און ער זאל לאזן אז די מדינה זאל עס ווי מ'זאגט ווייטער פירן, זיי דארפן נישט עסן כשר'ס? און דאס געלט פון מדינת ישראל ווערט דא פלוצלינג כשר, ביז יעצט האט מען אונז געזאגט מען טאר נישט נעמען פון זיי, מען טאר נישט, אפילו וואס האט זיך געהאנדלט בויען תלמוד תורה'ס ישיבות, מען טאר נישט, ס'איז טרייף, סאו פאר די קינדער מעג מען יא נעמען געלט הייסט, דאס מעג יא מדינת ישראל צושטעלן, אונז האמער א פאליסי בכלל צו אונז זעמיר צודרייט, און דאס איז אונזער פראבלעם, אונזער הייליגער רבי איז געווען א אויסגערעכנטער מענטש מיט אלע זיינע עניינים, און יעדן האט ער אנדערש געענטפערט און ער האט געוואוסט וואו איין און וואו אויס. און אונז האמיר נישט דעם געוואלטיגן שקול הדעת, ממילא זעמיר אזוי ווי די אראבער די דזשיהאידס, וואס יעצט מעגן מיר שוין נעמען געלט פון די מדינה, ס'איז א ביג שעים אויף די אונזערע דורות, ס'איז א ביג שעים, אונז האמיר נישט דעם שקול הדעת וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, און דאס האב איך נאר געוואלט מעורר זיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז איך בין נישט זיכער אז זיי זאגן אז דער פריעריגער סקווערער רבי האט נישט געלאזט מ'זאל האלטן דארטן קראנקע, איך בין נישט זיכער וואס דארט איז פארגעגאנגען, פונקט ווי זיי זאגן ער האט געהאלטן מ'טאר נישט האבן נאר איין מנין, דאס האט די רעבעצן געוואלט, ווייל אין די בראשית יארן איז קוים געווען א מנין, ס'איז געווען ארבייטערס וואס האבן זיך געשלעפט אריין אין די שטאט און ארויס א גאנצע וואך, האט יעדער געוואלט כאפן א שנעלן עקספרעס מנין, האט מען דאס געמאכט אזוי, אבער היינט ווען ס'נישט דא קיין פלאץ וואו צו דאווענען, דאס איז די גרויסקייט אז ער האט טויזנט אידן ביים דאווענען? שטותים, קיינער דאווענט נישט געהעריג. אז איינער דארף גיין אין בית כסא דארף ער א האלבע שעה פריער אנהייבן צו וואקן ער זאל אנקומען און זיך פושן צווישן אלע בחורים, פע א גרויל די גאנצע זאך, און בכלל די וועלט ווייסט פאר חסידים טאר מען גארנישט גלייבן, איך גלייב נאכנישט אז ער האט אזוי געהאלטן, נאר אפילו ער האט יא אזוי געהאלטן און מען ווייסט קלאר ער האט אזוי געהאלטן איז עס א גרויסע קוועסטשען מארק צו דאס איז אויסגעהאלטן על פי אונזער הייליגע תורה, נעמען א קראנקן א צובראכענעם מענטש, און זיך אנווארפן מיטן. יעצט כ'האב געוואלט וויסן ווען ביים סקווערער רעבן אין שטוב ווערט געבוירן אזא אייניקל, צו אפילו אזא קינד, צו ער וואלט אויכעט ארויסגעווארפן דאס קינד פון שטוב? ניין, ביים רעבן ס'קינד איז אנדערש. דארט וואלט מען געצאלט געלט און מ'וואלט אים געהאלטן. פארוואס? ווייל ער האט צוגע'גנב'עט דאס געלט פונעם חינוך פון די קינדער. וועגן דעם מעג ער טון אלעס. דאס איז מיר געווען צוגעלייגט יעצט קומט דער שיעור. כ'האב געוואלט מסביר זיין א קליינע בחינה, מ'האט געליינט דאך תורה די וואך שבת זכור, און שאול המלך האט אים דער אייבערשטער אויסגעוועלט צו זיין א קעניג, ער זאל גיין אייננעמען עמלק, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא אז ווען די אידן זענען אריין אויף ארץ ישראל האט דער אייבערשטער געגעבן פאר זיי דריי מצוות, איינס איז זאלן שטעלן א קעניג, דאס צווייטע איז זאלן בויען א בית הבחירה, און די דריטע איז זאלן אונטערברענגען גאנץ עמלק. יעצט וויאזוי עס איז געגאנגען אויף וועלכן סדר אויף דעם איז שוין דא א מחלוקת אין די ראשונים אבער דאס איז נישט וואס איך וויל יעצט רעדן, למעשה האט דער אייבישטער געזאגט שמואל הנביא'ן גיי שטעל שאול המלך פאר קעניג און לכאורה וואלט ווען דעמאלטס געדארפט זיין אז שאול המלך וואלט איינגענומען אגג און עס וואלט ווען געווען א מורא'דיגע זאך אז דעמאלס האט געווען ביאת משיח צדקינו, פארוואס שאול המלך, הגם שאול המלך איז נישט געווען מזרע המלוכה, ער איז נישט געווען פון יהודה נאר פון בנימין, נאר בנימין נאך נישט געווען געבוירן ווען יעקב אבינו האט זיך געבוקט פאר עשיו, ממילא איז ער געווען דער ריכטיגער מענטש, ער האט געקענט אייננעמען אגג. וואס דאס איז געווען עשיו'ס אן אייניקל, דער תיקון איז געווען ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, אבער למעשה ווי דער נביא זאגט אין שמואל אז שאול המלך, האט אינגאנצן פארהארגעט דעם דיעל צו ברענגען משיח'ן, ממש פארהארגעט, איז ווען מענטשן זעען דאס ווערן זיי זייער צעבראכן, אבער באמת איז נישט דא קיין מקרה, אלעס פירט דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל זיין אזוי אז ס'זאל זיין א דורך.

וואס דארט האט ער ארויסגענומען זיין קדושה, ער האט געמאכט א וועקיום פון זיין קדושה, און דאס הייסט, אז ער האט עס מצמצם געווען, ווייל ארויסנעמען דעם אייבערשטנ'ס קדושה וואלט די גאנצע וועלט צאמגעפאלן, מצמצם געווען אויף איין פלאץ, וואס דארטן איז געווען א מקום פנוי פון די קדושה, יעצט ס'איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת דער בעל התניא מיט. דעם ווילנער גאון, דער תניא ברענגט אין זיין ספר ליקוטי אמרים אז ס'דא יש מחברים וואס האבן זיך טועה געווען, זיי האבן אפגעלערנט ס'דא דריי זאכן, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין און לית אתר פנוי מיניה, און זיי האבן אפגעלערנט אז דער ממלא כל עלמין און דער אייבישטער וואס האט געמאכט א צמצום דארטן אז ס'זאל קענען זיין אפילו ביז צו ג' קליפות הטמאות, איז דער חלק איז ממש א צמצום אן געטליכקייט. דאס האלט דער ווילנער גאון, איז אויף דעם זאגט דער תניא, דער אייבערשטער זאל אים מוחל זיין, ווייל ער האט עס נישט פארשטאנען קלאר, עס איז נישטא קיין פלאץ אנעם אייבערשטן און אן געטליכקייט. און דאס איז געווען די מחלוקת צווישן תניא און ווילנער גאון, און עטס מיינט מען האט זיך געקריגט דארטן אויף נארישקייט, מען האט זיך געקריגט אויף די העכסטע עניינים פון ממלא כל עלמין און סובב כל עלמין און לית אתר פנוי מיניה, דאס איז געווען די מחלוקת. פונקטליך וויאזוי דאס ווייזט זיך בזמן ועולם הגשמי, עניוועי איז למעשה אויף דעם פלאץ וואו דאס הייסט ממלא כל עלמין איז דא א צמצום, און ס'איז אזא שטארקער צמצום אז פון אלוקות קען צוקומען ג' קליפות הטמאות אויכעט, די ג' קליפות הטמאות האבן א חיות אין דעם ממלא כל עלמין. יעצט ווען דער אייבישטער האט אריינגעלייגט די אורות אינעם ממלא מיט צמצומים איז די אורות זענען געווען זייער זייער גרויס און ס'איז געווען אזוי שטארק די אורות, אז ס'איז געווען רפ"ח כלים, ס'איז געווען שבירת הכלים, ס'האבן זיך צובראכן, ס'איז דא רפ"ח ניצוצים, ס'איז דא ר"ב ניצוצים, ס'איז דא זייער א גאנצע אריכות אויף דעם. יעצט, דער אייבערשטער גייט אונז אויסלייזן, דעמאלטס גייט זיין ומלאה הארץ דעה, איז די שאלה איז, וויאזוי וועט דעמאלטס זיין, וויאזוי זעמיר אונז פארזיכערט אז דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן אזאלכע געוואלטיגע אורות, וויאזוי זעמיר אונז פארזיכערט, אז ס'וועט נישט געשען נאכאמאל א שבירת הכלים און מ'וועט זיצן נאך זעקס טויזנט יאר אין גלות און עס אויסלייזן און עס מעלה זיין. זאגט ר' צדוק, וועגן דעם האט אונז דער אייבישטער געגעבן א טאג וואס דאס הייסט פורים, וואס דאס איז אזא הויעכער טאג, ער איז אזוי הויעך אז ער איז אזוי ווי ס'עט זיין לימות המשיח. און ער טוט אונז צוגעוואוינען, יעדעס יאהר געט ער אונז נאכאמאל דעם אור, און יעדער איד וואס ער מאכט א געהעריגע הכנה פילט דעם אור, איז אזוי אז ס'עט קומען ימות המשיח, סיי ער'ט אויפשטיין תחיית המתים, ער'ט שוין נישט לעבן, צי אפילו ווען ער'ט דערלעבן, ס'איז נישט קיין חילוק, עט זיין נשמה זיין צוגעוואוינט צו דעם געוואלטיגן אור, און ס'עט נישט זיין נאכאמאל א שבירת הכלים. דאס איז די הויעכקייט פונעם טאג, דער טאג איז ממש א קדושה פון ימות המשיח, און מען מוז זיך צו דעם צוגעוואוינען, און ממילא וועט מען קענען דעמאלטס ווען משיח העט קומען העט מען קענען ווי מען זאגט מקבל זיין דעם גרויסע קדושה. יעצט, דאס איז געווען די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט אזוי געפירט אז שאול המלך זאל רחמנות האבן אויף אגג מיט די שעף, און ער האט עס נישט געטון אליינס, אחיתופל פון די ראשי סנהדרין האט אים געהייסן זאל דאס טוהן, ער זאגט מ'עט ברענגען קרבנות פארן אייבערשטן, און ממילא איז דער טאג פורים איז אזא גרויסער טאג וואס דאס איז דער קיום, נאכדעם ווען משיח העט קומען און אונז אויסלייזן זאלן מיר אונז קענען האבן א קיום אין אזא גרויסע קדושה, און דעם דארף מען זיך געהעריג צוגרייטן, וועגן דעם שאול המלך איז נישט געווען באמת מזרע המלוכה, דער אייבערשטער האט אים אבער גענוצט ווייל ער האט געוואלט ער זאל צוגרייטן צו זרע המלוכה, דאס מיינט צו דוד המלך און משיח, פארוואס דווקא ער? ווייל ביי אים שטייט ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, דאס איז געווען ווייל ער איז געווען אן אייניקל פון בנימין, בנימין איז נאך נישט געווען געבוירן ווען יעקב אבינו האט זיך געבוקט פאר עשו, איז ממילא ער איז דער וואס ער ביכולת אראפצוברענגען אזא קדושה אויף די וועלט, סאו דאס מיינט אז מען גרייט זיך צו מיט א הכנה צום פורים, איז נישט נאר די פשט אז מען פילט יעצט א טעם אין אזא הייליגקייט, נאר דאס וועט נאך באלייכטן דיין נשמה אז נאך משיח'עט קומען ביי ימות המשיח וועסטו אויך געניסן. פון דעם אז דו וועסט דיך געהעריג צוגרייטן און דו'סט זיין צוגעוואוינט צו דעם געוואלדיגן אור און צו דער קדושה, עס זאל חלילה נישט זיין קיין שבירת הכלים פאר דיר און פאר דיין נשמה, ממילא עסטו נישט ארויספאלן ווען עס וועט קומען דערצו אז מען וועט דערלעבן יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועתך. יעצט די וואך אזוי ווי עס איז פורים, אלעס איז דאך ונהפוך הוא, וויל איך מאכן א שטיקל סטעיט אוו די יוניאן, סטעיט אוו די יוניאן הייסט מען געבט א. סך הכל וואס מען האט געטוהן, וואס מען האט אויפגעטוהן, וואו מען איז דורכגעפאלן. עניוועי, איך וויל אביסל רעדן פון וואו אונז האלט מיר. איך האב ענק געזאגט, די מלחמה וועט נישט זיין פאריבער ביז כ'על ענדיגן אלעס וואס האט צו טוהן מיט טשיילד פראטעקשן, נישט נאר סעקשועל אביוז. און עטס האטס ענק אויסגעלאכט, און איך האב מיך פון ענק אויך אויסגעלאכט. עניוועי, איך האב ענק דעמאלטס געבעטן, ווערטס נישט ווילד, ווייל עטס גייטס דורכפאלן. מ'איז געגאנגען מ'האט געמאכט אן אסיפה קעגן. דעם אינטערנעט, מען האט אויסגעגעבן אפאר מיליאן דאלער און ס'איז געווארן א מורא'דיגע מאוומענט, האב איך דעמאלטס אויפגעקאלט עטליכע ראש ישיבות, איינער פון די ראש ישיבות איז געווען דער הויפט רעדנער דארטן, א פאבלהאפטיגער רעדנער, און איך האב אים געזאגט, דו ביסט א בהמה פון די שטאל, זאג איך אים, דו ווייסט אז די ישיבות נעמען ביליאנס אוו דאלערס אז מען לערנט מיט די בחורים מאדערן טעקנאלעדזשי, אר יו אוועיר אוו אלל דעט, דו האסט א ישיבה אין מאנסי?

דאס איז דאך אונזער סיסטעם, אונז האמיר נישט קיין מורא צו טוהן א דבר בהפיכו, איי מ'קען אונז כאפן, נע דער גוי איז א בהמה, זאגט אונז די גמרא אז טאמער דו מיינסט אז ס'איז נישט דא קיין חכמה באדום ביסטו דאך טועה, אז איינער העט דיר דאס זאגן זאלסטו אים נישט גלייבן, ווייל אדום איז זייער קלוג, אדום לאט דיך נאר אויכעט עקזיסטירן. יעצט, ס'דא בחורים וואס זיי שרייען מ'האט זיי צוגענומען די עדיוקעישאן, און איך האב געזאגט איך וועל טון וואס איך קען אז מ'זאל דאס אונטערברענגען, קאלן מיך אויף בחורים, קאלן מיך אויף אינגעלייט, מ'האט ארויסגעווארפן אונזערע קינדער, איך זאל זיי זאגן וואו צו קאלן? זאג איך אים, איך וועל דיר נישט זאגן וואו צו קאלן ווייל דו וועסט נישט אנקומען אין ערגעץ, פאלג מיך, איך הענדל די זאך שטאט. געט. איטס גאנא געט טו דע פלעיס וועיר איט העז טו געט. יעדער האט געמיינט איך מאך דזשאוקס. איך האב נישט געמאכט קיין דזשאוקס. מ'האט יעצט געכאפט א סקיעם פון עטליכע ישיבות, מ'רעדט דא פון ביליאנס אוו דאלערס, און איך האב דאס געהאלטן אין איין זאגן פאר די גאווערמענט, די וואס זיי נעמען קעיר פאר קינדער. איך האב זיי געזאגט מ'מאכט אזא מין אביוז ביי אונז, נישט נאר סעקשועלי, מאראלי, פיזיקל, עדיוקעישאן ווייז. און עטס האטס אלץ געהאלטן נע, נחום ראזענבערג נע, איין מענטש אליין שטייט אין פראנט פון ניינטיעט פריסינקט, די צרה איז אז סאיז דא הונדערטער פארווייטאגטע בחורים, און אונז האמיר געדארפט ברענגען די ערשטע צוויי וויקטעמס זאלן טעסטיפייען מען האט זיי סעקשועלי אביוזד איז געווען אימפאסיבל, היינט אז מען האט געדארפט ברענגען וויקטעמס וואס מען האט זיי באגנב'עט זייער עדיוקעישן אדער מען האט זיי ארויסגעווארפן האמיר אונז דאון די ליין איבער הונדערט. און אלע קומען, אלע רעדן, און ס'איז געקומען צו אזא מין מצב, אז די גאווערמענט איז מודה אז ס'איז נישט דא נאך אזא אביוז ווי ס'איז דא אין די חסידישע, אין די אין די ארטאדאקס קאמיוניטי, און אין די דזשואיש קאמיוניטי. יעצט וואס איך טו איז, איך האב א האטליין, און ס'איז זייער א פאוערפול טול, כ'האב אליין נישט געגלייבט, און ס'איז דא אזוינפיל ארויסגעווארפענע בחורים וואס זיי וויינען פאר זייער יוגנט, זיי האבן אונז צוגעגאנבעט אונזערע יונגע יארן, און היינט צו טרעפן עדות וואס זענען וויליג צו קומען פאראויס אז מען האט עס ארויסגעווארפן פאר גארנישט, צו ווייל דער טאטע האט אַן אינטערנעט, וויפיל עטס ווילטס קען מען ברענגען, און דאס איז וואס מען טוט די גאנצע צייט. איר זאלטס וויסן, ס'לא דבר ריק, ס'איז נישט געשען, די עף בי איי האט זיך פארלייגט, פלוצלינג פעלט פֿיר ביליאן דאלער. ניין ניין ניין ניין, ס'איז דא יעדן טאג מיטינגס און מען ברענגט וויקטעמס נאך וויקטעמס, און די זעלבע ברענגט מען כסדר וויקטעמס וואס די אלע דיסטריקט אטוירניס אין די אידישע געגנט טוען אלס אפ. זיי טוען אפ זייער מיעסע זאכן און אונז האלט מען אין איין ברענגען וויקטעמס צו ווייזן אז די וועי איטס גאוינג נאו האט א קינד ווייניגער פראטעקשאן ווי א מייזל, איינער האט געהארגעט א מייזל מיט צאם מיט פויזן, א קינד איז האט ווייניגער פראטעקשאן. און דאס גייט אן, די מלחמה האלט אן פעסט, סאו יעצט איז שוין סטעידזש נאמבער טו וואס די גאווערמענט איז העווי אינוואלווד אין דעם רשעות וואס דא טוט זיך, אז מען ווארפט ארויס בחורים און מען קאלעקט מאני, מיליאנס, נישט מיליאנס, ביליאנס אוו דאלערס, אז מען לערנט מיט זיי מאדערן טעקנאלעדזשי, און אן די אדער הענד ווארפט מען זיי ארויס אויב די טאטע האט נאר א סמארטפאון. זיי האבן דאס אזוי קלאר ארויס, זיי האבן עס קלארער ארויס ווי איך, און איך זאג ענק ס'גייט אן ווייטער אויכעט. די נעקסטע זאך וואס ס'גייט יעצט פלאצן איז א באמבע וואס עטס האטס נאך נישט געהערט. ס'איז דא צובראכענע בחורים וואס מען האט זיי ארויסגעווארפן, און די צובראכענע בחורים געבן איבער פאר די גאווערמענט אז מען לערנט יא אין חדר אידישקייט, ווען מען טאר נישט ווייל מען קריגט דאך געלט. יעצט וואס איז די אינטערעסע פון דעם בחור פארוואס ער זאל עס טון? ער איז אנגעווייטיגט, ער האט שוין נישט וואס צו פארלירן, אים האט מען ארויסגעווארפן, ער דרייט זיך אין די גאס, ער איז שוין אויף דראגס, ער וויל זיך שוין נעמען דאס לעבן, ער האט שוין נישט וואס צו פארלירן, סאו אלס ריווענדזש, אלס נקמה, גייט ער עס טון, און ס'האט מען שוין געטון. יעצט, ס'איז דא א מענטש, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, ער איז געגאנגען, ער האט געוואלט רעדן מיט ר' משה מנחם ווייס א נארמאלן קאנווערסעישאן, וויאזוי לאזט מען צו די די קינדערגארטן פראגרעמס מיט די אלע טשעפטער וואן טשעפטער טו, ער האט זיך געוואלט דורך טוהן די זאך מיט ר' משה מנחם, וויאזוי לאזט מען דאס צו? ער מעג דאך האבן א רעכט צו זאגן איך בין א איד און איך וויל נישט קיין חילול השם, צו דאס טאר מען שוין אויך נישט, מ'איז געגאנגען מ'האט אים אנגעווארפן מיט וואסער מ'האט אים געטוהן כל דבר אסור, למעשה איז מענצער דער גרויסער איז זייער נאנט מיט טשארלס היינס מיט טאמסן מיט שמאמסן ס'איז גארנישט ער קען שוין שטעלן זיך אויפן קאפ, אבער ווי איך האב געזאגט קום אהער. איך װיל דיך נעמען, װי איך דאַרף דיך נעמען, און איך האָב אים גענומען. און זײ האָבן אים אױסגעהערט. יאָ, ס'האַלט דאָרט. כ'װײס נישט, צי כ'מעג שױן רעדן, צי נישט, אָבער די גאָװערמענט האָט שױן אַרױסגעשיקט אינספּעקטאָרס איבעראָל, אין אַלע סקולס, װוּ ס'איז דאָ די קינדערגאַרטן. און מ'האָט זײ געזאָגט, קוק אַהער, עטס זעטס יעדן טאָג, די קינד קומט אַהײם, קומט ער אַהײם מיט אַ צעטל, װאָס שטײט אין חומש, און יעדן פֿרײַטיק קומט ער אַהײם מיט אַ צעטל. און בכלל, גײ צו יעדעס ייִנגל און פֿרעג אים װעגן ייִדישקײט, װעט ער דיר אַלעס ענטפֿערן. און פֿון װוּ לערנט ער עס? אבער אין סקול לערנט מען עס נישט, די גאווערמענט האט שוין אינספעקטערס איבעראל, אז דער יונגערמאן שרייט איך פארשטיי נישט, איך טאר נישט דורכרעדן זיך מיט א רב, ס'האלט שוין דארט? אויב ס'האלט דארט, דעמט וועל איך זיי ווייזן ביי וואס איך האלט, און ס'פיניש, די גאנצע מעשה איז אווער וויט, זיי גייען אפשטעלן די אלע פאנדס און נאך צוריק טשארדזשען געלט פאר די ישיבות. ווייל מען האט דאך גע'גנב'עט די אלע יארן געלט. דאס גייט איצט ענק אויסלערנען. דאס וואס עס האט זיך געקענט באווייזן אין די צייט פונעם דברי יואל, אז מען האט אריינגערופן דעם דעברעצינער רב צום רעבן און געזאגט, דעברעצינער רב, דער רבי האט געזאגט פארן דעברעצינער רב, איר שעמט אייך נישט צו האבן צו טון מיט די ועד הכשרות? ס'האט זיך געגרינדעט אין בארא פארק א ועד הכשרות, זיי האבן נאכגעקוקט אסאך פראדוקטן. ם, און זיי האבן געטראפן אז ס'טויג נישט, האט מען, נעבעך, דעם דעברעצינער רב איז געשטאנען דער פארשטייער, האט מען אים אריינגעשלעפט צום רעבן, און מ'האט אים אויסגעטון נאקעט. היינט איז נישט דא קיין רבי, און אפילו ווען ער זאל יא זיין, איך האב שוין לאנג געזאגט, דער אייבערשטער פירט אזוי זיין וועלט, ער האט צוגענומען דעם רעבן, ווען דער רבי וואלט היינט געלעבט, וואלט ער געהאט אזויפיל פראבלעמען, וואלט ער עס נישט געקענט אפילו סעטלען, און פארטיג. איין מענטש קען דאס נישט סעטלען און מ'דארף אריינברענגען סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס אין אלע ישיבות און אין אלע תלמוד תורה'ס און מ'דארף געבן פאר די מענטשן מעדעצינען און פאר די קינדער איז דא אסאך פראבלעמס נאר מ'וויל עס נישט פעיסן באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג דעיס מין אריינצושלעפן צום רעבן דעיס איז נישט דא. מיר האט דערציילט א שוחט וואס ער האט געשחט'ן פארן רעבינ'ס סעודת הודאה, עס האט אויסגעפעלט אסאך מער טשיקענס, האט מען אים געהייסן ער זאל בלייבן נאך דריי שעה, זאגט ער איך קען נישט, איך האב שוין נישט קיין הרגשה, דער טאג איז פאריבער, זאגט מען אים אז דו קענסט נישט, העסטו בלייבן אן א דזשאב, עס איז דאך פארן רעבינ'ס סעודת הודאה, פארשטייסט? וואס דא איז פארגעגאנגען, מען איז אמאל אריינגעגאנגען צו די רעבעצן, אז מען וויל אריינגיין צום רעבין וועגן כשרות, געווען ערנסטע רבנים. האט די רעבעצין זיי ארויס געווארפן, זי האט געזאגט ער געבט מיר דריי הונדערט טשיקן יעדן שבת, ערב שבת, איך זאל האבן צו געבן אין מיין קאך, סאו פאר דריי הונדערט טשיקן מעג מען געבן טרייפות, דאס דאס גייט שוין נישט זיין מער, יעצט גיימיר עסן טרייפות, ס'וועט נישט ווערן בעסער דער מצב אויב מ'וועט עס נישט פארעכטן, אבער מ'וועט וויסן אז מ'עסט טרייפות, און קיינער וועט נישט זאגן איך בין כשר. אלעס איז די זעלבע טרייפות. עניוועי, ס'איז דא אזויפיל פארווייטיגטע מענטשן אז מ'קען זיי שוין נישט אפשטעלן. ווען איך האב געזאגט אויפן האטליין אז איך וועל ארויסהעלפן, איר ווייסט וויפיל טעלעפאונס כ'האב באקומען? אויב כ'האב נישט באקומען טויזנט טעלעפאונס זאג איך אייך א ליגן. און יעדער וויל וויל וויל קומען עדות זאגן. פרעג איך אים דו ווילסט קומען? ביסט אינטערעסירט צו שטיין אין פראנט? פון אינוועסטיגעיטערס זאגן זיי נאו פראבלעם, און די נעקסטע זאך גייט יעצט זיין, די גאווערמענט האלט שוין פעסט אינמיטן אינוועסטיגעיטן און אלס האט זיך געמאכט פאר איין מיסטעיק, ס'איז געקומען א אינגערמאן און געוואלט רעדן מיט ר' משה מנחם ווייס האט די כולל אויף אים געגאסן וואסער, און נאכדעם האבן זיי געזען אז ס'טויג נישט זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געהייסן מעלצער ער זאל אים אפקאלן און ער זאל אים זאגן אז ער האט נאט. פליעדן א מיסדעמינער, ער איז געווען אין די פראפערטי פון פאפא, און איך א פאפא'ער זאג איך אים ניין ניין ניין, דירסט נישט פליעדן גארנישט, דירסט פליעדן אז דו ביסט אינעסענט, און דער סוף איז געווען אז זיי האבן געזען די קאראפשען האט זיך אריינגעמישט די פעדערל גאווערמענט, די פעדערל גאווערמענט איז פעסט יעצט אין די אלע יו פי קעיס און איבעראל זענען אזוי פעסט, די נעקסטע באמבע וועט פלאצן אפאר ביליאן דאלער פון יו פי קעי גניבות, וואטש ענד סי. דעטס וואטס גאנא העפן, עט די ענד אוו די דעי קיינער האט היינט נישט מורא צו רעדן, אונז זעמיר אונטערדריקט, יעצט אז מ'איז אונטערדריקט, מ'נעמט צו אונזער געלט וכדומה, מ'טשארדזשט עקסטערע שכר לימוד כאטשיג מ'טאר נישט, אקעי אויף דעם זאג איך גארנישט, איטס אנלי מאני, באט מ'ווארפט ארויס קינדער אזוי ווי זיי וואלטן געווען צוקוועטשטע ציטרונען ווארפט מען זיי ארויס? ווער? פארוואס? קענסט עס נישט הענדלען קלאוז אפ די שאפ! דו קאלעקטס גרויס געלט אז דו נעמסט קער פון אלע דיינע פראבלעמס וויטש איז א ביג ליי. סאו דאס גייט זיין די דריטע באמבע. די ערשטע באמבע איז טשיילד מאלעסטעישן גייט אויך פלאצן יעצט. די גאווערמענט כאפט שוין וואס די דיסטריקט אטוירניס טוען און איך בעט מען זאל עס ארויסנעמען מען זאל עס אריינשטעלן אין אן אנדערע דעפארטמענט וואס זאל נישט זאל נישט האבן גארנישט צו טון מיט עלעקטעט אפישעלס און זיי האלטן עס ביים טון. כ'האב זיי געוויזן קוק ווי שיין ס'ארבעט דארטן אין אוסטראליע. ס'איז דא א רויעל קאמישן פאר דעם, און זיי האלטן עס ביים טון, ס'וועט קומען דערצו. מען איז געגאנגען מען האט אויסגעקויפט פעלד מעסייע, פעלד מעסייע האט אויך געמיינט אז ער העט שטארבן, מען העט אונטערגיין די מלחמה, און קענען רופן פעלד מעסייע אויך. ס'האבן אים נישט געברויכט זיינע אלע דברי מינות וכפירה וואס ער האט צוזאמגערעדט על השם ועל משיחו יעדע וואך אויך. ער איז געווען ביזי מיט אלע מינות וכפירה. איז במילא דעיס איז געווען ענקער גרויסער מיסטעיק, יעצט האט עס ענק איינגערעדט ס'איז נאך די אלטע צייטן, מיט אינטערדריקן, מיט לייגן אין חרם, דעם וועם דו ווילסט לייגן אין חרם באלאנגט שוין נישט אין ווילימסבורג, ער האט שוין גארנישט מיט אידישקייט, ער האט נישט קיין מורא פאר דיר. סאו די ערשטע זאך גייט זיין יעצט די טשיילד פראטעקשן, ס'גייט ווערן א מורא'דיגע שיני, דער טאמפסאן וועט נישט קענען טון וואס ער וויל מער, און סאטמאר אויך נישט, ענד יו'ל מעס אפ, יו'ל פעי די פרייז, דעטס אלל, די צווייטע זאך יעצט, די טעקנאלעדזשי. איך האב ענק געבעטן, ווער ס'האט אויסגעהערט מיין האטליין, איך האב ענק געבעטן, רבותי מאכטס נישט אזא אסיפה און יעצט רעדטס נאך אויף ענגליש, האטס גענומען א וועלטס בארימטן רעדנער א ראש ישיבה, און דאס אלעס ווערט דאקיומענטעד, ס'איז דא ווער ס'איז געלאפן גראד מיט די אלע דאקיומענטס און עס איבערגעבן פאר די ריכטיגע אפיסעס, און זיי האבן געזאגט ליסן דעי ראב אס פראם אווער עדיוקעישן ווי העוו נאטינג, מ'האט נאך גענומען געלט אויכעט, מ'פלעגט נעמען געלט, קאלעדזש פראגרעמס האט עס געהייסן, די די געים איז אווער. אלל דיס איז אווער, און יעצט גייט זיין די דריטע זאך, וואטש ענד סי וואס גייט יעצט געשען מיט די סקולס וואס האבן גענומען געלט יו פי קעי, מיט די טשעפטערס וואנס און טוס, מיט די אלע זאכן. רבותי, די גאווערמענט באדערט נישט מען גנב'עט אביסל, אביסל קען מען צודרייען מען קען צואוואסערן, אבער וואט ווי דיד היער איז אנבעליוועבל, מען האט קאלעקטעט מיליאנס און ביליאנס אוו דאלערס אז אונז האמער א סעיף קאמיוניטי וויטש ווי נעווער העד, מען האט קאלעקטעד מיליאנס און ביליאנס אוו דאלערס אז אונז געמער פאר אלע קינדער אן עדיוקעישאן און מען ווארפט קיינעם נישט ארויס ענד אונז ארבעט מיר מיט אונזערע פראבלעמס וויטש נעווער העפענד סאו האמיר געהאט איין מאל וואס איז געקומען א גרויסער אינוועסטיגעיטאר האב איך אים געזאגט דו ווייסט איך וויל דיר זאגן דו ווילסט זעהן צו איך זאג דיר דעם אמת צו נישט זיי גלייבן דיך נישט זאג איך אים דו ווילסט זעהן קום לאמיר אונז גיין אין די גאס און איך וועל צוגיין צו יעדן דריטן יונגל וואס אונז זעהן מיר אין די גאס וואטש און צו. כ'וועל יעדן פרעגן, זאג מיר, וואס טוסטו דא אין די גאס? אין וועלכע ישיבה לערנסטו? עטס לאכן. זיי האבן אלע געזאגט, אונז זעמיר אין די גאס שוין יארן, מ'האט אונז ארויסגעווארפן. ארייט. סא זיי ווייסן שוין. זיי זעען שוין. אונז ברויך מען שוין נישט קיין פרוף און קיין עווידענס. יעצט כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל, די וואס האט גע'מסר'ט די טעקנאלעדזשי זענען געווען בוחרים. בעיסיקלי ווייסט מען ווער דאס איז אויך.

און זיי האלטן זיי ביזי פראם ניין טו סיקס אז ווען ער קומט אהיים זאל ער נישט וועלן ארומפארן מיט שיקסעס און ער זאל דאווענען מנחה מעריב עסן סאפער ליינען קרישמע און אריינפאלן ווי א געהארגעטער אין בעט ווייל מארגן דארף ער אויפשטיין פארטאגס. יעצט איך פערסענלי בין נישט אינוואלווד אין דעם מלחמה ווייל איך האב שוין אנגערייצט גענוג מענטשן פראנט ראנערס ווייל איך קען נישט זיין אינוואלווד אין יעדע מלחמה וואס מען האט דא פארסקרוד אפ די האול קאמיוניטי פאר קינדער ווי דיד עווריטינג ראנג. די סעקשועל אביוז נעמט ביי מיר ארויס אסאך געלט און צייט און כח, און חוץ פון דעם בין איך אזוי ווי די אמעריקאנער שיטה, זיי האבן איינגענומען דייטשלאנד האבן זיי זיי איבערגעלאזט מיט אן אוטאנאמי זאלן זיך בויען, אבער קיין מיליטער טארן זיי נישט האבן. איך בין אין די זעלבע שיטה, איך וויל נישט ראנען די גאנצע זאך, איך וויל יעדער זאל צוהעלפן דארט ווי מ'האט איהם בא'עוול'ט. ווייל דארט טוט אים וויי, און אויך אין דעם יו פי קעי פראגרעם מיט דעם אלעם איז אינוואלווד א אינגערמאן וואס ס'טוט אים וויי פארוואס מ'האט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן, פרעגט מיך איינער און וואס וואלסטו געוואלט? זאג איך אים בעסיקלי אז מ'זאל ארויפשרייבן אויף יעדן חדר און יעדע סקול, אונז גלייב מיר נישט אין דעם אייבערשטן, אונז וויל מיר אים נישט האבן ביי אונז, חס ושלום חס ושלום, אזוי ווי די יוונים האבן געזאגט, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק. באלקי ישראל חס ושלום ענד דעטס איט, דעמאלטס איז דער וואס וועט וועלן אם השם הוא אלוקים לכו אחריו וועט וויסן אז ער קען נישט גיין אין די תלמוד תורה'ס, ווייל די פעקט וואס דו רעדסט איין אז מען לערנט פונעם אייבערשטן און מען טאר נישט לערנען און מען מוז אראפ נעמען די סיינס ווען די אינספעקטארס קומען דאס איז נישט קיין אידישקייט. כ'האב געטראפן איצעלע פומפ אפאר טעג צוריק אין די גאס, זאגט ער מיר אז אונז וועמיר נאך דארפן אזויפיל ליידן פון דיר דאס האמיר אונז נישט געטראכט, זאג איך אים איצעלע, דו ליידסט נישט פון מיר, דו ליידסט תיסרך רעתך, דו ליידסט נישט פון מיר, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, ס'שטייט אז חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, מ'דארף אזוי שיקערן מ'זאל נישט וויסן קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, סא דאס איז דאס אידישקייט הייסט מ'זאל ווערן א שיכור? און אז מ'ווערט א שיכור פורים נאכדעם נוצט מען דאך עס א גאנץ יאר אויכעט, די תירוץ איז דא ליגט זייער א מורא'דיגע טיפע זאך. וואס דא ליגט איז באהאלטן איז אזוי, פרעה האט געשטראפט די אידן, ער האט געשריגן מי ה' אשר אשמע בקולו, ער האט גערעדט ווי אן עזות פנים. ס'איז דא מדרשים חלוקים, ס'איז דא מדרשים אז פרעה איז געווארן אין נינוה שפעטער דער קעניג, און ווען יונה הנביא איז געקומען זאגן נבואה אויף נינוה האט ער גראד געוואוסט אז מען טשעפעט מיטן אייבערשטן און מען איז נישט גוט פאר האט ער געזאגט מטעם המלך קיינער זאל נישט עסן, אפילו קינדער זאלן נישט עסן. עס איז דא נאך א מדרש אז פרעה האט זיך מגייר געווען. עס איז דא מדרשים חלוקים וואס איז געשעהן מיט המן'ס קינדער. די גמרא זאגט מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, זיי האבן גאר געלערנט תורה, זיי זענען געווען מגידי שיעורים אין ישיבות. איז לכאורה וויאזוי ארבעט דאס? די תירוץ איז זייער פשוט, אונז פארשטיי מיר נישט דאס גרויסקייט וואס איז ארויסגעקומען פון דעם נס פון פורים דורך המן הרשע. די גמרא זאגט. אמר רבא, אז אונז קען מיר זאגן פארן אייבערשטן, צו מיר קיינמאל נישט מקיים, מקבל געווען די תורה מיט ליבשאפט, דו האסט אונז געצווינגען. זאגט אבער די גמרא, הדר קבלוה ברצון בימי אחשורוש, די אמת'ע קבלת התורה איז געווען אסאך יארן נאכן בארג סיני, דאס איז געווען בימי אחשורוש. ווער האט דאס געטון? המן. איז במילא האט אים דער אייבישטער באצאלט אז מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, און די זעלבע אויך פרעה, ביי פרעה'ן האט מען געזעהן וידעו מצרים כי אני השם, דער הייליגער קדושת לוי זאגט הלוואי זאל מען אויף מיר קענען אזוי וויסן וידעו מצרים כי אני השם, אזוי ווי ביי אויף די מצריים, א מורא'דיגע בחינה. ממילא האט זיי דער אייבערשטער צוריק באצאלט אז מבני בניו של המן איז למדו תורה בבני ברק, און פרעה איז געווארן, לויט איין מדרש איז ער אפילו געווארן א איד, לויט איין מדרש איז ער געווען קעניג אין נינוה, און ווען דער אייבערשטער האט געדארפט האבן א קעניג וואס זאל אויסהערן דעם דבר השם האט ער אים גענוצט. סאו דאס זאגט די גמרא חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, דו קענסט קיינמאל נישט וויסן וועמענס מדריגה ס'שטייט העכער צו דער ארור המן, צו דער ברוך מרדכי. משה רבינו האט אונז געברענגט די תורה פון בארג סיני, דער גרעסטער מענטש געווען, פון דעסטוועגן דאך אמר רבא, די אידן קענען טענה'ן האסט אונז געצווינגען כפה עליהם הר כגיגית, אבער ביי המן'ען האבן די אידן עס מקבל געווען ברצון טוב, מילא האמיר שוין נישט מער קיין אויסוועג צו זאגן אז מ'האט אונז געצווינגען.

לאז נישט צו, און עווענטשעלי איט העז טו סטאפ, ביקאויז דעס וועט נישט אנהאלטן אזוי. זאג מיר איצעלע פימפ, וואס אונז האבן נישט געוואוסט, אונז האבן נאך מוזן פון דיר ליידן. פארוואס ליידסטו פון מיר? ווייל דאך האסט געמאכט פסל'ע מקווה'ס, איך האב דיך אפגעשטעלט? אלע דיינע מענטשן וואס ארבעטן פאר דיין ארגענעזעישן האבן געמאכט פסל'ע מקווה'ס, אנגעהויבן מיטן דזשיבאור פון מאנטריאל. ער האט ארויסגעגעבן א צעטל קעגן נחום ראזנבערג, ס'דאך דארף ווערן אויסלערנען, די צעטלעך גייען נישט ארבעטן אייביג. וואן דעי דער עולם לאכן. איינער האט געשריגן יעדעס מאל וואלף וואלף און די גאנצע שטאט איז אים געלאפן ראטעווען, ביז איין שיינעם טאג איז אמת'דיג געקומען א וואלף און קיינער נישט געגאנגען ווייל מ'האט דאך געוואוסט אז ער מאכט סתם משוגע דעם עולם. אמאל האט מען געוואוסט אז ס'איז געווען איינער משה פרידמאן דער ראש המוסרים, ער פלעגט יעדן איינווייקן וואס ער האט געוואלט, ער האט איינגעזעצט, דעיס ווייסט אויך שוין די גאווערמענט אז דא איז נישט דא קיין לא ענד ארדער און דעיס קומט ארויס צוביסלעך, עווענטשעלי גיימער אונז האבן א נארמאלע קאמיוניטי. אין דער אלטער היים האבן די קהילות טעראריזירט דעם גאנצן עולם און מ'האט זיי נישט געקענט גארנישט זאגן, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז געווען אונטערגעקויפט מיט די פאליס און זענען געווען און מ'האט געלייגט די חרמות. היינט איז נישט דא קיין חרמות און נישט דא קיין קהילות, מען לאכט פון יעדן, און ממילא קענט עטס גארנישט טון, און דער עולם איז מער ווי איגער צו רעדן, איך ממש, איך זאג אייך באמת, איך בין נתפעל ווי דער עולם וויל היינט ארויסקומען. און דאס גייט העלפן די סעקשועל אביוז אויכעט, ווייל זיי זעען וואס דא גייט פאר, איך האב זיי געזאגט זיי זאלן מיר מסביר זיין פארוואס מאליק האט געוואקט, באקומען צוויי חדשים, און זיי זאגן ביסט גערעכט. און איך האב געהערט פון א נאנטע פון זיין משפחה ס'האט געקאסט דעם טאטן שווערע הונדערטער טויזענטער דאללער, סאו אויב דאס איז די געים הייסט ווער ס'האט געלט קען טוהן וואס ער וויל, העי, דעמאלטס זעמער אזוי ווי אין דער אלטער היים אין די מידיעוועל עידזשעס. יעצט איצעלע פימפ יעצט פארשטייסטו שוין? איר ליידט נישט פון נחום ראזענבערג? תיסרך רעתך. און די זעלבע איין שיינעם טאג גייט איינעם בייפאלן צו סוען די אלע הכשרים ארגענעזעישאנס וואס האבן אונז געגעבן טרייפות. וועסטו אויך האבן פראבלעמס. ס'איז נישט איך. ס'איז תּיסרך רעתך. ס'איז געקומען אַ צייט ווען דער אייבערשטער וויל שוין אַז כלל ישראל זאָל זיין וואויל, ווייל ער מוז שוין ברענגען משיחן, ס'איז שוין די העכסטע צייט. ווי לאַנג האָט עטץ געמיינט אַז ס'וועט קענען אָנהאַלטן אַזוי פיל גניבה, גזילה און אַזוי פיל ליגנט מיט בלאָף מיט אַלעם? עטץ געמיינט דאָס וועט אייביק אָנהאַלטן? עטץ נעבעך גענוצט אונזער הייליגן רעבן פאַר ענקערע שייגעץ־שטיק. און דאס האט אויך גענומען אן ענדע, און איך זאג עס אויף מיין האטליין ווייל איך ווייס דער סוף גייען עס מענטשן דערהערן, ס'וועט זיין לויערס וואס וועלן עס דערהערן, ענד עט די ענד אוו די דעי וועלן זיי זיין זייער איגער אז זיי זאלן סוען די אלע קאושער ארגענעזעישאנס, צו ס'איז די OU צו ס'איז איצעלע פימפ, ווי לאנג קלערט עטס אז דאס קען אזוי אנהאלטן? יעדער וועט טוהן וואס ער וויל, מ'וועט געבן טרייפות פארן עולם, און מ'וועט נישט קענען גארנישט זאגן. די גאווערמענט ווייסט שוין קלאר וועגן די אלע הכשרים וואס ס'גייט פאר. ס'איז דא אזויפיל לאוסוטס שוין געווען קעגן די אלע הכשר ארגענעזעישאנס. ס'איז געווען דער רב גינזבורג פון אגודת הרבנים וואס ער איז געשטארבן בערך א חודש צוריק. און ס'איז געשטאנען צעטלעך אין גאנץ בארא פארק יעדער זאל אים באוויינען, ער האט שוין געהאט לאוסוטס אז ער איז א ליגנער און א בלאפער, און די זעלבע גייט מיט אים בקרוב מיט די התאחדות אויכעט, דער עולם איז סיק און טייערד צו באצאלן הכשר געלט און ס'איז נישט כשר, סאו עט די ענד אוו די דעי גייט זיך אלעס צוביסלעך אויפהערן. סא דאס האב איך ענק נאר געוואלט זאגן, רבותי, ס'איז שוין געקומען די צייט ווען דער אייבערשטער האט רחמנות אויף כלל ישראל, און מ'האט מיר געמאכט אזוינפיל פארוואונדערטע חברה אין אלע עספעקטס, אז יעדער האלט ביים רעדן, און יעצט זאל מען זען וואס דא העט זיך אויסלאזן מיט די טעכניקע, און מ'מאכט א גאנצע טעכניקע, א מצב טעכניקע, און מ'נעמט ביליאנס אוו דאלערס אז מ'לערנט מיט די בחורים און מיט די מיידלעך טעכניקע. יעצט גייט עטס טון איינס פון צוויי זאכן, אדער גייט מען אנהייבן צו לערנען טעכניקע, וואס דאס איז נישט די ארגסטע זאך וואס איז דא, אדער גייט עטס אויפהערן צו באקומען די געלטער. יעצט איינע פון די זאכן וואס די גאווערמענט האלט מיך אין איין פרעגן. פון ווי האבן די אידן אזויפיל געלט אויף א יעדן חזיר איז דא מיליאנען. האב איך זיי מסביר געווען אלע יארן, דאס קומט פון די געלט וואס מען געבט פאר ישיבות אז מען זאל טון אין חינוך פאר קינדער. די ראש ישיבות גנב'נען דאס און זיי מוזן צוריק.

שטיק וואס זיי האבן געטוען אלע יארן און ביז יעצט האבן זיי עס נישט פארשטאנען און יעצט הייבן זיי עס אן צו זעהן ווייל ס'איז געווען צו זייער פארשטענדעניש אז די אלע געלטער די ביליאנס וואס מ'געט פאר קאמפיוטערס גייט טאקע פאר קאמפיוטערס, ליטעל דיד דעי נאו ס'גייט ס'גייט אין די טאש אריין ס'איז שקר בלאף יעצט האסט געוואלט מאכן א פראטעסט קעגן די טעקנאלעדזי האסט עס געדארפט מאכן שטילערהייט אין יעדן בית מדרש נישט דינגען א גאנצן סטעדיום. און פארקויפן באלאוני און אויף ענגליש אזוי גוט גערעדט, גוטע רעדנערס, הע הע, קי ווי מ'האלט יעצט. ס'איז געקומען א פוינט וואס א ראש ישיבה וועט וועלן מאכן עפעס א גניבה אדער א דריידל העט ער אלץ מורא האבן אפשר העט איינער גיין מסר'ן, אפשר העט איינער וועלן צופיקסן די ישיבה ווייל ער איז פארווייטיגט פון די ישיבה, און דאס איז וואס האט געדארפט זיין אלע יארן, און ממילא העט אלעס ווערן בעסער, די סעקשועל אביוז העט אויך ווערן בעסער, ווייל. סוף כל סוף גייען זיי זיך נעמען יעצט איבער דעם, איך בין זיי מסביר, דא איז דא אזויפיל קאראפשען, פאליטישענס, מען באקומט געלט אונטערן טיש אויפן טיש, זיי זעען דאך שוין ביי די טעקנאלעדזשי וואס מען האט געגנבעט געלט איז פארמישט די העכסטע פאליטישענס, ענד דעי לערנינג צוביסלעך. ס'איז דא דיסטריקט אטוירניס, עלעקטעד אפישעלס, זיי טוען אפ כל דבר אסור, ענד איטס אלל פאר מאני ענד פאר וואוטס. ענד פאר וואטעווער די גאווערמענט קען פיגער אוט, דעי קען פיגער איט אוט בעטער דען איי קען. סאו דאס איז געווען די סטעיט אוו די יוניאן, א ריפארט אז ס'גייט ברוך השם מורא'דיג גוט, מיט די אלע ירידות די אפס ענד דאונס, ס'גייט גוט, מ'האט שוין אריינגעשלעפט נאך צוויי עניינים פון טשיילד אביוז, ס'איז נישט סעקשועל אביוז אבער ס'איז אביוז, מ'נעמט צו דעם חינוך, און אויכעט מ'לערנט נישט פונעם אייבערשטן. פאסטן און די קינדער זעהן ווי מען נעמט אראפ די סיינס, א טאטע זעהט ווי א טאכטער שרייבט א שיינעם עסיי, קומט זי צוריק פון סקול, מען זאגט מען האט געהייסן די ב ברוך השם צו די בסייעתא דשמיא אראפצונעמען, שעים אן יו, שפארטס צו אלע תלמוד תורה, שרייבטס ארויף, דאס איז א עיטיאיסט תלמוד תורה, דארט ווי מען געבט געלט פון דעם וועט מען לערנען, ממילא וויסן די פרומע זיך צו היטן פון די תלמוד תורה'ס און פון די מיידל סקול'ס. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז איך רעד שוין דערפון וויל איך ענק זאגן. יעדער טאטע דארף זיין פארזיכטיג פאר פון זיין ווייב און יעדע פרוי דארף זיין פארזיכטיג פון איר מאן און יעדע עלטערן דארפן זיין פארזיכטיג פון די קינדער ווייל אמאל די קינדערן ווערן זייער אנגעווייטיגט אבער די פרוי וועט ווערן אנגעווייטיגט אויפן מאן אדער די מאן וועט ווערן אנגעווייטיגט אויף די פרוי און זיי גיין גראד מסר'ן אלעס וואס טוט זיך אפ וויפיל דער מאן פארדינט ליגעל וויפיל ער פארדינט אנדער די בוקס און אף די בוקס. וכדומה וכדומה, און ווען מען וועט זיך וועלן נוקם זיין וועט מען קויפן פאר הונדערט דאלער אזא קליינעם טעיפ רעקארדער וואס מען זעהט עס אפילו נישט, און דער סוף גייט זיין אז ס'ווערט פרייליך, ס'איז נישט דא מער קיין רבנים וואס זאלן עס קענען אפשטעלן. רבנים האבן קיינמאל נישט געקענט גארנישט טון, נאר היינט איז דער עולם אזוי אנגעווייטיגט און מ'לאכט פון דעם ווארט רבנים אז ס'איז שוין נישט פאני. יחזקאל ראטה פילט שוין אז ער איז צו אלט צו טראגן דעם אחריות פון מיעל מארט, איך בין געווען א יאר צוריק צו אנדערטהאלבן יאר צוריק וועגן א מקווה אין אריזאנע, זעה איך אים ער פארקויפט סאלאמי מיט זיין הכשר, אונז ווייסט מען ער איז שוין לאנג נישט דארט, איך גיי איך האב אפגעקאלט פון דארטן זיין זון דעם העמעראוידער, דער העמעראוידער איז א באוויסטער חזיר, ס'האט מיר געזאגט איינער איך נעם זיבעצן טויזנט דיסקלעימערס אז ווען ער פלעגט גיין מיט אים אין מקווה, פלעגט דער העמעראוידער זיך שפילן מיט אים, אים שטופן און נאכער, און איך ווייס ווער יענער איז, יענער האט עס נישט קיין מורא צו פארציילן, ממילא זאג איך עס. סאו ער האט נישט גענומען דעם העמעראוידער ער האט גענומען דעם אנדערן, משה. כ'האב געוואלט וויסן, דער משה דארף זיין אווער אז ווען ער נעמט איבער זיין טאטנ'ס פלאץ מוז ער ווערן דער בעל מכשיר אויף מיעל מארט מיט אלע טרייפות אויך. הגם ס'איז אפאר הונדערט טויזנט דאלאר א יאר הכשר געלט און ס'ברענגט פרנסה פאר זיין שוואגער משה פרידמאן, אבער ער מוז זיין אווער אז ס'נישט פסק'נען שמאטעס איסור והיתר פאר פרויען וכדומה. מ'רעדט דא פון מאכל זיין טרייפות פאר גאנץ אמעריקע. סאו האב איך דעמאלטס געזאגט קוקט מ'פארקויפט די סאלאמי און הכשר פון יחזקאל ראטה אונז ווייסט מען שוין לאנג נישט משגיח האב איך אפגעקאלט האבן זיי מיר גענפערט יא דאס איז נאך אלטע לעיבלס מען נוצט עס נאר. וואו ס'מוז זיין זייער אלט ווייל ער איז שוין ארויס צוואנציג יאר פון די הכשר ביזנעס פון מיעל מארט מוז זיין זייער אלט. כ'האף נאר ס'איז נישט אינפעקטעד ס'וועט נישט אריינברענגען כאלערע אין די סאלאמיס די אלטע לעיבלס. סאו קיין ערנסטע רבנים אויף וועמען אונז האמיר מורא געהאט און זיך פארלאזט און מ'האמיר געהאט יראת הכבוד איז עניוועי שוין נישט געווען. אונז האמיר נאך געהאט אונזער הייליגן רבי'ן דעם דברי יואל אבער אין די ענדע האט מען פון אים אויך שוין נישט קיין דרך ארץ געהאט. מ'האט שוין געשריבן רבינו סר מן הדרך, מ'האט צוגעקוקט וואסארא ווירטשאפט ס'דא, עזריאל אומגליק איז געווען דער וואס האט געוואטשט דעם רבי'נס טיר. און די רעבעצן האט אנגעשייגעצט וועם זי האט געוואלט, סאו בעסיקלי די לעצטע, כ'מיין נאכן סטראוק זיכער, האט קיינער שוין נישט געהאט קיין גרויסן דרך ארץ פארן רעבן אלס א פערסענאליטי, כאטשיג ער איז געווען אונזער רעבע, ווייל אלע פאלשקייטן האמיר אונז געוויסט. סאו וויאזוי וועט קענען כלל ישראל עקזיסטירן? נאר אז יעדער איינער וועט זיך פארבעסערן, נישט ארויפקוקן מער אויף רבנים. און כ'האב געוואלט זאגן סתם א באמערקונג. דאס וואס מען האט אראפגעברענגט דעם רעבן, אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל, מען האט אים אראפגעברענגט מיט די כשרות, מיט די אלע, מען האט קאנטראלירט זיין טיר, עזריאל גליק, מיט די רעבעצן, מיט די אלע שקצים, דאס האט מורא'דיג אראפגעברענגט אינעם היינטיגן דור דעם רעבן און זיין גאנצע שיטה, ליידער ס'איז דא אסאך מאל ווען איך זאג די רעבע זכרונו לברכה האט אזוי געוואלט, די רעבע שרייבט אזוי. איז עטס וואלט נישט געוואלט הערן די רימארקס וואס די יוגנט זאגט? ווייל עט די ענד אוו די דעי אז זיי פילן אז דער מענטש האט געהאט א קאנטראלירטע טיר, סאו זיין ווארט ווערט שוין זייער שוואך. און דאס איז וואס עטס מוזטס פארשטיין פאר די פיוטשער. ס'איז אזוי שוואך געווארן זיין ווארט אז אהרן קען שוין היינט טוהן כל דבר אסור, ער קען פארן אויף די מדינה, ער קען אום שבת מאכן ווידיאוס און מען דארף עס פארקויפן, און דער מענטש טראכט נישט. וואס מען האט אנגעטון מיט דעם מענטש, מען האט ממש ארויסגענומען זיין גאנצע שיטה, זיין ערליכקייט, אויך וואס ער האט אונז געלערנט וועגן שבת קודש, וועגן שייטלען, וועגן אייגענע האר נישט צו גיין פאר פארהייראטע פרויען, דאס אלעס איז היינט א דזשאוק, מענדעלע גראבער מענדעלע חזיר מאכט א טונקלע מחיצה אין די מקווה אז מען זאל נישט קענען זען ווער ס'האט אייגענע האר און ווער נישט, און זאלי קאהן ביזי געבן פאר דוד שמידל געלט אז מען זאל קענען ווייטער. אנהאלטן די מערכה. אז דאס איז מיט אלעם האט אלעס אראפגעברענגט. דער רבי האט אונז געבעטן מען זאל רעדן מיט די קינדער, לערנען מיט די קינדער, האט מען געמאכט ליצנע ליצנות, מלמדים קריגן זיך מיטן רבי'ן ניין די קינדער ווערן אויפגעקלערט, זאגט דער רבי הערטס מיך אויס, דו ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ, מען האט נאר פראבירט אונטערצוברענגען יעדן טראפ אידישקייט, און ליידער היינט האט מען עס עררייכט. גערעדט ליידער. סאו צוריק קומען צו אונזער שמועס, עטס ווייסט וויפיל בחורים האבן מיר שוין געזאגט זיי גייען באגראבן זייערע עלטערן? זיי האלטן עס ביים טוהן. און דו ווילסט עפעס וויסן? איך זאג נישט קיינעם מען זאל עס נישט טוהן, ווייל די בחורים זענען מורא'דיג אנגעווייטיגט, אז זיי זענען אהיים געקומען זיי האבן געהאט א קאמפלעינט האט מען נאך זיי גערודפ'ט, סאו זיי האבן נישט געהאט צו וועם זיך צו ווענדן אין טיים אוו ניד, סאו יעצט זיי זענען ארויסגעפאלן פון סיסטעם, שוין נישט דא קיין טיים אוו ניד, און ער לאכט שוין פון גאנץ אידישקייט, איז דא אסאך מאל דער בחור באקלאגט זיך ער וויל זיין טאטן באגראבן, נארמאל וואלט איך געדארפט זאגן ניין טו עס נישט, איך זאג אים נישט נישט יא און נישט ניין, איך מאך נישט קיין שום אימאושענס, ווייל איך האלט דאס גייט אויסלערנען דעם נעקסטן דור ווי אזוי מחנך צו זיין די קינדער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, דאס איז אויך א זאך, למשל ס'איז געווען אין פרידוואלד אינעם נורסינג האום, ס'איז געקומען די סקווערע, זיי האבן געזאגט זיי ווילן קאנטראלירן די מנין, און איך האב זיי מסביר געווען זאלן עס חלילה נישט טון, ווייל קודם כל האבן זיי שוין געטון די גרעסטע רציחה מיט דעם ראטענבערג, און חוץ דעם האב איך זיי מסביר געווען איך קום דא דאווענען ווייל מיינע עלטערן זענען דארט געווען, און נישט דא קיין שום ריזן איך זאל מוזן ליידן פון די רוצחים, איינער איז מיר געקומען זאגן אז מ'עט מיך הרג'ענען, איינער האט געזאגט מ'עט פארברענען דעם גאנצן פרידוואלד ווייל מיינע עלטערן זענען דארט, מ'איז נישט מחויב געווען צו הערן. כ'האב געבעטן דעם באלעבאס לאז נישט די שקצים אריין, זאגט ער נאו איל דא וואט איי וואנט, ער ווייסט נישט וואס ער גייט יעצט פאר דעם באצאלן, יא ער ווייסט נישט, זיי האבן מיך נישט געטארט סטראשען, דאס איז גאווערמענט פראפערטי, ס'הייסט די גאווערמענט געט אריין די ביגעסט שער, און דער עולם מוז זיך אויסלערנען, חסידות איז עקזעקטלי אייסיס, נאר אויף אן אנדערן וועג, ס'איז נישט אראבישע קולטור, ס'איז היימישע קולטור. ווי מעג מען זיי אריינלאזן? מען ווייסט דאך וואס זיי האבן אפגעטון מיט דעם ראטענבערג. ס'איז געווען א יאר וואס זיי האבן מיר נישט געגעבן קיין עליה. איינמאל איז געווען מיין מאמע'ס, מיין מאמע איז אוועק, האב איך געוואלט האבן אן עליה שביעית, האב איך זיי געזאגט הויעך א נאכט פארדעם, גייטס צו דעם רויטן רשע און זייטס אים מסביר אז טאמער איך האב נישט מארגן קיין עליה, איז נאך שביעית איז דא דא די גאווערמענט. געהאט. האבן זיי זיך דערשראקן, איז געווען דארטן דער ראש הרוצחים, און ער האט מיך נישט אויסגערופן ווייל מ'טאר דאך נישט, ווייל איך האב דאך גערעדט אויף דעם סמך מם אליינס, דעם רוסישן שייגעץ, איז ער געגאנגען, ער האט געהייסן דעם כהן, ער איז געווען א כהן, ער האט געהייסן ער זאל מיך אויסרופן, דער וואס ער ליינט די תורה, אז איך זאל עולה זיין כהן, ווען ס'איז דא א כהן, איר הערט וואס דא טוט זיך, אבי ער זאל מיך נישט מוזן אויסרופן, און דאס איז חסידות, דאס איז חסידות, וואס האט ער מיט דעם אויפגעטון, דאס איז חסידות היינט. משוגע צום טויט. אבער יעצט גייט ער באצאלן. איך האב רחמנות אויפן באלעבאס, ער איז זייער א פיינער מענטש, האט זיך גוט אויפגעפירט, נאר איך האב אים מסביר געווען, מיט די רוצחים האב נישט. למעשה האט זיך נישט ארויסגעשטעלט, ביז איין טאג זענען זיי געקומען ער זאל שרייבן א פעיפער, אויף א צעטל, אז דאס איז א פריוואטער מנין. ממילא וואס קענען זיי נאכדעם טוהן? קענען זיי יעדן איינעם זאגן ליסן דאס איז פרייוועט און דו ביסט נישט אין דעם קלאב און דו מוזט מען מוז דיך נישט אריינלאזן. דעמאלטס האט ער זיך ערשט געכאפט וואסערע רוצחים זיי זענען און ער האט זיי געזאגט רבותי פאקטס ענק איין אלע קליידער און גייטס ארויס פון דא און ס'איז נישט געבליבן מער דער סקווערע מנין איז דאך אזא הונט דער סקווערע ס'איז נישט דא דערגלייכן. און ער האָט געכאָװעט הינט גרעסערע פֿון אים. כ'װעל נאָך לאַכן, װען אײן טאָג װעלן זײ אים נאָכװאַרפֿן רױע אײער אין פּנים אַרײַן און זײ װעלן אים אַרױסטראָגן פֿון דעם שטאָט. אַ רוצח, אַ גזלן, ער האָט אָפּגעגנבֿעט, אָפּגעגזלט און ער איז אַלײן אַ חזיר אױכעט. ער איז אַ סעקשועל פֿריק. זײַן טאַטע האָט זיך װעגן דעם אַרױסגעצױגן אױסער דער שטאָט און ער װעט אײַנטײלן װאָס מע זאָל און װיִאַזױ מע זאָל און װען מע זאָל. שײם אָן הים! און שעים אויף זיין טאטן וואס האט געגרינדעט אזא בתי ערי מקלט, אזא בתי זונות, און שעים אויף גאנץ טשערנאבעלער חסידות אז דאס האבן זיי דערלעבט. ס'איז געווען נאך איינער אין א נורסינג האום, איך וויל נישט זאגן יעצט דעם נאמען, איך וויל נישט זאגן זיין פרייוועט נאמען אויך נישט, איך קום אריין און ער הייבט מיר אן מסביר זיין אז איך האב נישט דא קיין פלאץ, איך האב געזוכט פאר מיין טאטן דעמאלטס א פלאץ, פארוואס האב איך נישט קיין פלאץ, ווייל איך האב א האטליין. דעמאלטס האט ער געמיינט ס'איז א דזשאוק, איך האב עס גראד איבערגעגעבן פאר די פראנט. דעסק, און זי האט עס אריינגעשטעלט אינעם ביכל, און וואטש, יעצט איז שוין נישט דא נישט מיין טאטע נישט מיין מאמע, דארף דאך נישט זארגן אז כ'זאל דארפן באלד אריינלייגן אין א נורסינג האום, אוי גיי איך אים צופיקסן, עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס ווילט זיין שקצים אזוי ווי אין דער אלטער היים אין מארמאראש, פארט צוריק אויף מארמאראש, קיינער האט ענק נישט געבעטן זאלטס קומען אויף אמעריקע, מ'לאזט אזא. ביליגן שמיציגן יונג ווי משה טעראריסט פרידמאן זאל טעראריזירן סאטמאר. עט די ענד אוו די דעי ווערט סאטמאר א דזשאוק. מ'האט אים געדארפט שיקן אזוי ווי זיין קאזין זאל זיך אפשערן די בארד, ארומטרימען די בארד, ווערן א ציוניסט, א מזרחיסט. ווי קומט ער צו זיצן אין סיגוטער רב'ס הויז? מ'רעדט פונעם ברך משה. פארשטייסט? האט זיך אריינגענומען אזאלעכע גענגסטערס אין גאנץ סאטמאר. די גאנצע שיטה פונעם פריעריגן הייליגן רעבין פון די דברי יואל איז היינט ביי די יוגנט. א דזשאוק! מען רעדט פונעם רעבן זכרונו לברכה שטאטס מען זאל רעדן דרך ארץ אזוי ווי אין אלע חסידישע הויפן, למשל אין וויזשניץ רעדט מען אויפן אמרי חיים מיט אזא דרך ארץ, און אין אלע הויפן ווי דו ווילסט, אין באיאן, איבעראל. דא רעדט מען מיט אזא זלזול פון רעבן זכרונו לברכה אז אסאך מאל קוק איך צו דאס איז ציוניסטן צו דאס איז אונזערע קינדער און אייניקלעך. דאס האט מען אלץ געטוהן ווייל זיי האבן געזעהן ס'איז קאראפטעד מענעדזשמענט ווילן זיי שוין גארנישט קויפן. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'דא דא איין טאג וואס דאס איז א יום קללה, דאס הייסט שושן פורים. פארוואס איז דאס א יום קללה איז פשוט, פורים איז דא מצות היום, דארף מען אבאכט געבן. שושן פורים איז א טאג נאך פורים וואס מען שיכור'ט א גאנצן פורים, און מען פארגעסט אויפצושטיין, מען פארגעסט פון זמן קריאת שמע, פון זמן תפילה, מען פארגעסט אפילו אמאל צו לייגן תפילין, מען שלאפט אוועק א דריי פערטל טאג און מען וועקט זיך אויף און מען כאפט זיך נישט ווי מען איז. און נאכדעם די בחורים דרייען זיך ליידיג, מען גייט נישט נאך געלט, ס'איז נישט דא גארנישט, בקיצור וואלט איך געוואלט זייער שטארק ווארענען די מחנכים מיט די מלמדים מיט די עלטערן, שושן פורים איז די מאוסט סכנה'דיגסטע טאג פון די גאנצע צייט יעצט, ווייל ס'איז נישט מחייב גארנישט און ס'איז נישט דא קיין חדרים און קיין קלאסרומס. איז בעט איך זייער שטארק דעם עולם מען זאל זייער אבאכט געבן אויף די קינדער און מען זאל אבאכט געבן אויף די מיידלעך און מען זאל אבאכט געבן אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מיעסע זאכן, דברים מכוערים חס ושלום. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מען זאגט אין רוים ווי דו עז די רוימס דו, ס'איז דא א וואי ווי מען גייט שווימען אין ליבאוויטש דארטן אין די תלמוד תורה זייערע, און די ליבאוויטשער וואס זיי גייען, ס'קאסט פֿינף דאלער, ס'איז זייער ביליג, איך בין נישט דארט געווען נאר כ'האב באקומען אינפארמעישן, איז די ליבאוויטשער וואס זיי גייען ווייסן מען טוט זיך אויס אין די לאקער, מען טוט זיך אן אין די לאקער, מען קומט ארויס נישט מיט די ערווה אינדרויסן. לעצטנס זענען געגאנגען דארט אסאך סאטמארער חברה פון ווילימסבורג, פון ווי מען רופט עס די באקס, יעדער איז דאך דא אין א באקס, און זיי כאפן נישט אז יענער וויל נישט זאלסט גיין ארומהענגען מיט די ערווה אינדרויסן, קודם וועגן אינשורענס פורפעסעס און וועגן צניעות. און ס'איז זייער נישט איידל, האבן זיי מיך געבעטן אז איך זאל זאגן פאר אונזער עולם, איר הערט ווי מען האלט, אז ווען זיי ווילן קומען, זיי ווילן עס נוצן, זאלן זיי פארשטיין אז ס'מוז זיין אנגעטון און אויסגעטון אין די לאקער רום מיט צניעות, און נישט ארומלויפן און ארויסגיין אין סווימינג פול ביז צום פול און דארט זיך ערשט אנטון דעם בעדינג סוט, ווייל דאס איז זאכן וואס קיינער טאלערירט עס נישט. כ'בין געווען יעצט אין א מקווה, אוועק מיט אכט ניין שעה פון ניו יארק, כ'בין דאס געווען בודק זיין און ס'איז מיר אויסגעקומען אז כ'בין פונקט געקומען, ס'איז א פרויען מקווה אויך און א מענער מקווה אבער ס'איז נישט די זעלבע בור, און כ'בין פונקט אנגעקומען און ס'איז געווען פארן דאווענען און איך גיי דאך אויך אין מקווה ווייל איך בין יעצט א בעל תפילה, איז בקיצור האב איך געזעהן, כ'האב פשוט צוגעקוקט, ס'איז א ליבאוויטשער חברה, ס'איז ליבאוויטשער בחורים, און יעדער האט גענומען דעם האנטוך און ער האט זיך ארומגערעפט, געשטעלט די פראנט מיט די בעק און צוגעוואלקט ביז צו די מקווה און אראפגעשטעלט די האנטוך אויף די רעלינג ווען ער איז אריין אין מקווה. כ'האב געוואלט זען מ'זאל דאס מאכן אין סאטמארער מקווה. און מיט אזא מין שיינע מאס צניעות איז געווען אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און ס'איז אויך געשטאנען א סיין אויף די טיר אז אונטער דרײַצן יאר טאר קיינער נישט קומען אין מקווה. און נאך דרײַצן מעג ער קומען מיט השגחה. סאו רבותי, לעטס סטארט ליווינג אפ. לאמיר לעבן צו די גדרים פון צניעות און פון קדושה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, נישט די מען מעיד רעלידזשען וואס די משוגענע חברה קלאר וחביריו האבן אונז געמאכט. יעצט כ'האב געוואלט פינישן סטעיט אוו די יוניאן, כ'האב אייך געוואלט זאגן צו איר ווילט וויסן צו אונז זעמיר מצליח צו אונז פארמיר צוריק צווועגס, כ'האלט דאך אפ א פרוי, זי וואוינט ערגעץ אין אן אוטסקערט אין א אידישע געגנט, און ס'איז זייער נישט אנגענעם אז ס'קומען מענער ביי די טיר נאך געלט. האָט זי אַ זון פֿון צװעלף יאָר. גײט ער צו צו דער טיר, און דער ייִנגעלע ענטפֿערט די טיר. פֿרעגט ער, דײַן מאַמע איז אין דער הײם? זאָגט ער יאָ? אפֿשר קען איך מיט איר רעדן? זאָגט ער, זיכער נישט! מײַן מאַמע איז אַ פֿרױ, און דו ביסט אַ מאַן, און דו האָסט קײן שום רעכט נישט צו קומען קלאַפּן אין קײן טירן. פֿרעגט ער אים, זאָג מיר, דו הערסט אױס האָטלײנס? זאָגט ער, נײן, אַ חוץ אײנס נאָר פֿון נחום ראָזענבערג. און ער האָט געזאָגט, דיסעפּיר פֿון דאָ, אָדער איך רוף נײַן־װאַן װאַן. אַזױ האָט מען זיך אױסגעלערנט שױן. נאכדעם איז געווען א יונגל ס'איז געקומען אין בית מדרש די פאה איז נישט געווען אזוי געמאכט איז געגאנגען דארט א איד און פרעגט אים זאג מיר דו ביסט א מיידל האט ער אנגעהויבן צו שרייען דו חזיר דו מנוול גיי אוועק פון דא זאגט ער ניין כ'האב נאר געמיינט ווייל די פאה איז נישט אזוי שיין געמאכט זאגט ער אזוי האט עס מיין מאמע געמאכט און אזוי וועט עס בלייבן זאלסט נישט אנרירן, קיין הענט צו מיר עס איז אויך אין די שילן שוין. נאכדעם איז דא א יונגעל וואס האט פארציילט עס קומט צו אים צו א יונגערמאן בערך דרײַסיק יאר און ער זאגט אים דו ווייסט איך האב דיך אזוי ליב ביסט אזא שיין יונגעלע איך האב דיך אסאך מער ליב ווי דיין טאטע און דיין מאמע בקיצור האט אנגעהויבן צו שרייען שיל דיר מיט ניבול גיי אוועק פון דא אין אמאליגע צייטן פלעגט ער נאך צוגעבן א דאלער און האט אים אריינגערופן אין טוילעט און מיט אים געמאכט משכב זכר היינט גייט עס נישט מער די אווערנעס איז היער און ס'גייט נאך ווערן שטערקער. און די אלע משוגעים וואס האלטן אז ס'איז מנובלות און זיי ווילן נישט זאגן פאר די קינדער, זאלן זיי אלע נעבעך האבן פראבלעמען מיט זייערע קינדער. עניוועי, דאס איז געווען די סטעיט אוו די יוניאן פאר פורים. האטס מיר אלע שמחת פורים און וואטשטס אויף די קינדער און געטס נישט קיין וויין. עס האט מיר געזאגט פונקט א איד, איר זענט אזוי גערעכט, זאגט ער, מיין זון איז אויף דראגס, ער האט נישט געוואוסט, און ער נעמט אביסל וויין און אביסל גרעיפ דזשוס ער מישט עס, און יעדעס מאל ווען ער ענדיגט, טרינקט ער אויס א רוב כוס נאר גיסט צוריק אביסל אין באטל, זאגט ער, אינעם באטל קען זיין אפשר פֿינף פראצענט פון וויין, די איבריגע איז אלץ געמישט שוין מיט גרעיפ דזשוס, זאגט ער, דעם שבת מיין זון האט עס געטרינקען, ער האט געמאכט קידוש, ער האט נישט פארציילט וואו ער האלט, און מען האט אים אריינגעפירט מיט די הצלה אין שפיטאל. סא איך וויל ענק זאגן רבותי, האלטס עס נישט פאר לייכטזיניג וואס איך זאג. ס'טאר נישט זיין אין הויז קיין וויין. ווען מ'וועט דיך שטראפן אויף דעם פארוואס דו האסט נישט געהאט קיין וויין עסטו האבן וואס צו ענטפערן. אז מ'וועט דיך אבער שטראפן פארוואס דיין זון האט זיך גענומען דאס לעבן עסטו נישט האבן וואס צו זאגן. יעצט איז דא גרויסע נייעס אז מ'האט שוין געטראפן דעם סקווער יונגערמאן, דער וואס האט אריינגעשפרינגען אין וואסער. אוודאי מ'האט אים געטראפן טויט, אבער אבי מ'וועט אים קענען ברענגען לקבר ישראל. נאר אין סקווער האט מען ערשט אנגעהויבן צו זוכן צוויי דריי טאג שפעטער וואס זיי האבן געקענט באשטיין די פיש זאלן אים אויפעסן ווייל מ'זאל נישט דערגיין עס זאל ווערן פארגעסן. דאך אזאלעכע רשעים וואס נישט דא זייער גלייך. דער אינגערמאן הייסט דוד אהרנאוויטש, זיבן און פֿופֿציק טאג איז וואס ער פעלט שוין יעצט, מ'האט איידענטיפייד זיין באדי און ס'איז געווען ווארעמע וועטער, איז געווען נאך פֿיר גופן וואס זענען אויך ארויסגעשווימען פון אנדערע גוים, ס'זאל זיין בלע המות לנצח, יעצט איך זאג גארנישט איך נעם נישט קיין שטעלונג צו דאס האט געהאט צוטון מיט מאלעסטעישן, איך הער זאגן אז ער האט געהאט פראבלעמען, פארוואס ער האט געהאט פראבלעמען, קען זיין ס'האט יא צוטון מיט מאלעסטעישן. שוין אבער איך ווייס נישט, איך נעם נישט קיין שום שטעלונג, האטס מיר אלע א פרייליכן פורים זאל זיין א קידוש השם נישט חלילה א חילול השם, אז איינער האט געטרינקען זאל ער נישט זיצן לעבן א רעדל און דרייוון, מיין נישט ביסט א חכם. איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, א מורא'דיגע זאך, אז ער איז געווען אפאר וואכן צוריק אין באבוב אַכט אינדערפרי שבת קודש, און. איך ווייס זיך, ביי מיר אין הארץ דא איין באבוב, דאס וואס דער נעפיו זיינער וויל אים גנב'נען דעם נאמען באבוב, דאס איז האט נישט מיט מיר קיין שייכות, עניוועי זאגט מיר יענער, ס'איז געווען אכט אינדערפרי און ס'איז דארטן געווען א יונגערמאן אין מקווה און ס'איז געווען א בחור דארט און דער יונגערמאן איז געווען על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, אז ער האט אנגערירט דעם בחור, דער בחור האט נאך מורא געהאט זעהט אויס צו שרייען, און ער האט נישט געוואלט זיך אריינמישן, אבער ער קען דעם אינגערמאן אויפן פנים, און ער זאגט ווען באבוב זאל זיך מיט אים אראפזעצן היינט, און זיי זאלן אים ווייזן די ווידיאוס פון צוויי צי דריי וואכן צוריק שבת, ער וועט ענק זאגן פונקטליך ווען ס'איז, וועט ער ענק אנווייזן פונקטליך ווער דער חזיר איז, איז בקיצור זאג איך אים אזוי, מאדעך ווען אונז ווייסמיר ווער דער חזיר איז, לאזט מען יעדן איינעם ער זאל געט עוועי וויט איט, נו וויאזוי וועט זיין אז. מען ווייסט נאך נישט צי מען דארף ווייזען ווידיאוס, נאר איך וויל ענק זאגען עטס ווייסט איך בין דא פאר סעיפטי אוו די טשילדרען, און עווענטשעלי וועט דער בחור ענק קענען סוען פאר גרויס געלט, בין היינט אויך געווען ביי א מיטינג פון א תלמוד תורה וואס מען סוט זיי מיט גרויס געלט, און זיי פרעגען מיך וואס מען קען טוהן, זאג איך אים צוויי זאכען, קודם ארויסקומען אז ס'איז אמת און מען טוט תשובה און מען אפאלעדזשייזט, און צווייטענס מען באצאלט יענעם דאס געלט, דעטס די אנלי טו וועיס. גייטס, ווייל דא גייט זיין א חילול השם, פלאס מ'עט מוזן באצאלן, סאו וויל איך ענק זאגן, עטס ווילטס ענק מיט מיר אראפזעצן, עטס האטס דעם נאמבער, נײַן פֿײַוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר, עטס קענטס מיך אפקאלן, קום אריבער מיט דעם אינגערמאן, טוטס אזוי ווי בעלזא האט געטון, כ'האב זיי געזאגט אז זכריה ראזנבוים איז א חזיר, זיי האבן געוואלט קענען די וויקטעמס, האב איך זיי עס צוגעשטעלט, דער אינגערמאן וועט אראפקומען צו ענק און וועט. דאס אלעס ענק פארציילן, ער איז שוין נישט קיין אינגערמאן, ער איז שוין, ער איז אין חינוך און ער איז א מידל עידזש, איז איינער פון די גרעסטע מחנכים דא אין שטאט היינט, איז בעט איך ענק שיין, ס'איז יעצט ארויסגעקומען, ער האט מיך אפגעקאלט פונקט היינט, און לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו, כ'בין געווען דעם שבת אין באבוב, ס'איז אזא שיינע איידלע חסידות, אזא שיינע קהילה, אזא פיינער רבי, ער שמייכלט צו יעדן, ווייסט אלעס וואס טוט זיך, האט אינזין ביים. טיש יעדן איינעם, ס'איז מורא'דיג, און דער אייבערשטער זאל אים געבן אריכות ימים ושנים ער זאל קענען ווייטער פירן די קהילה און ס'זאל וואקסן, אבער חזירים ברויכט עטס נישט, חזירים שיקטס אויף סאטמאר, שיקטס זיי דארטן ווי מ'טוט צו האדעווען און ווי מ'זאגט גארנישט, שיקטס זיי צום שטינקאטשער'ס ברודער, צום אינעווער, און שיקטס זיי צו די אלע פלעצער ווי מ'טוט נאך האדעווען חזירים, לאזטס עס נישט אין באבוב. ס'איז צו א שיין חסידות, ס'איז זייער אינטערנאציאנאל, און מאכט זיכער מ'ווארפט ארויס די חזירים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך וואס איך האלט אז מ'דארף רעדן דערפון, ווייל ווען ס'געשעהט א זאך, האב איך ענק שוין געזאגט, אז מ'לערנט זיך עפעס ארויס דערפון, דעמאלטס איז גוט, און טאמער נישט איז א שאד. איך רעד דא וועגן איינעם וואס ער האט געטראפן און. באבובער מקווה, שבת אינדערפרי פאר דריי וואכן צוריק וואס עפעס א אינגערמאן האט זיך גע'טובל'ט און לעבן אים איז געווען א בחור און יעדעס מאל ווען זיי זענען אראפגעגאנגען אונטערן וואסער איז געגאנגען די אינגערמאן און האט אנגעכאפט דעם בחור ביים אותו מקום ווי הלל רופט עס אן ביים קדשי קדשים און איך רעד דערפון באריכות אז ער איז מסכים צו קומען זאגן עדות אבער זיי דארפן נישט זיי האבן בעיסיקלי די ווידיאוס אבער וואס איך וויל ארויסנעמען פון דעם איז אז מען זאל פארשטיין איין זאך. איך האלט מען זאל רופן ניין וואן וואן, א גרויסע חלק פונעם עולם איז נאכנישט צוגעוואוינט צו דעם, זיי האבן נאך מורא פאר דעם, אבער איין זאך, שרייען מעגט איר דאך זיכער, למשל דא איז געווען א פרעמדער אינגערמאן, ער זאגט כ'האב נישט געקענט שרייען, ווען דו שרייסט ווען וואלט עס בטל נתפרדה החבילה גראד, דאס אינגל וואלט דען געזאגט יא, ער וואלט ארויסגעקומען מיט א קישוי אבר, דער אינגערמאן וואלט ארויסגעקומען מיט א קישוי אבר, יעדער וואלט עס געזען, דו דארפסט זיך נישט דערשרעקן, דאס הייסט עיד אוף קעיוו. ס'איז געווען אמאל א מעשה אין ירושלים ביי ר' יוסף חיים זאנענפעלד, ס'איז געווען עפעס א שאלה, א טשיקן, קיצור ר' יוסף חיים האט געזאגט פאר די רעבעצן זאלסט געבן נאר פאר די קינדער, אז ס'איז כשר, נאר ס'איז דא הפסד מרובה, ס'איז דא וועגן וויאזוי ס'איז כשר, קיצור האט ר' יוסף חיים זאנענפעלד'ס קינדער געזאגט זיי פארשטייען נישט דעם טאטן, וואס מיינט וואס א דזשאוק איז דאס, דו טארסט נישט איך מעג, ס'איז געווען א מעשה א האלב יאר שפעטער מ'איז אים געקומען זאגן אז ס'האט זיך פארברענט א שול און ס'האט זיך פארברענט א ספר תורה. איז רבי יוסף חיים האט גע'חלש'ט, מען האט אים נישט געקענט דערמונטערן. דעמאלטס האבן די קינדער געזאגט, יעצט כאפן זיי שוין פארוואס רבי יוסף חיים איז הייליגער פון זיי. מען הערט א בשורה, נישט קיין גוטע, אז א ספר תורה האט זיך פארברענט, האט ער גע'חלש'ט. חלש כאטש! די זעלבע דא אויכעט, חלש כאטש! נעם דיך שרייען, ס'וועט דיר גארנישט געשען, קיינער וועט דיך נישט ארויסווארפן ווייל דו האסט געשריגן, ווייל קודם קען זיין יענער איז אויך א פרעמדער חזיר און זיי וואלטן זיך נישט אנגענומען פארן. און צווייטנס קען זיין וועמען ר'האט פוגע געווען איז גאר א בחור פון די ישיבה און מ'לייגט אריין כוחות אז זאלן זיך פירן בקדושה וטהרה און אין ווארסט קעיס סענעריאו וואלט מען דיר ווען געהייסן זאלסט ארויסגיין זאלסט מער נישט קומען אין מקווה סאו וואס וואלט ווען געשעהן? סאו מיר האט מען געזאגט איך טאר נישט קומען אין הונדערט און פינף און פערציג שולן אין וויליאמסבורג און וואס איז געשעהן? און וואס איז געשעהן? דו פארשטייסט? דו האסט געטון אן עוולה שאין כמוה און איך וויל אויסלערנען דעם עולם, אפילו דו האלטסט נישט ביים רופן ניין וואן וואן, אפילו דו האלטסט נישט ביים קומען טעסטיפייען אין קאורט, אבער אז דו שרייסט ווערט שוין נתפרדה החבילה, ווערט צוטיילט די גאנצע חבילה און מיט דעם ענדיגט זיך די גאנצע זאך. און די קינדער האבן מיר געזאגט, ס'זאגן מיר מקווה אידן אויכעט, זיי זעען א פרעמדע מענטש אז ער פענקעט אין מקווה שרייען זיי חזר ארויס, עס איז די זעלבע דא אויכעט. פון היינט און אן רבותי שרייטס כאטש, חלש'טס כאטש, זעסט אז א בחור ווערט נעבעך נכשל ווייל א אינגערמאן האט נעבעך נישט וואס צו טוהן, זאלסטו קודם שרייען, דער אינגערמאן גייט שוין נישט קומען נאכאמאל אין די מקווה, און דער בחור גייט האבן מער קוראזש, ער גייט נישט זיין א צוקוועטשטע נשמה, א צוקוועטשטע ראזשינקע ווייל א חזר האט אים אנגערירט ווי מען טאר נישט. און דער אמת איז, איך ווייס נישט וויאזוי אנדערע מקוואות זעהן אויס, ווייל איך גיי דאך נישט אין די היימישע מקוואות, מען האט דאך מיך נישט נאר ארויסגעווארפן פון אלע שילן, מען האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון אלע מקוואות, אבער יעדן שבת אינדערפרי זענען אפן אלע טויערן, מען צאלט נישט קיין געלט, ס'איז נישט דא קיין קארט, איז למעשה איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל שטעלן א משגיח, ס'עפנט זיך שוין די מקווה פיר און פינף אין אסאך פלעצער, זעקס און זיבן אין רוב פלעצער. ס'מוז זיין א געוויסע השגחה, ס'קען נישט זיין אן השגחה, ווא ראיה נאך די אלע כוחות וואס מ'לייגט אריין, און נאך די אלע פראבלעמען וואס איינער גייט דורך ווען ער איז א חזיר, איז נאך אלץ דא און ס'וועט נאך אלץ זיין, ס'וועט קיינמאל נישט לא יחדל אביון מקרב הארץ זאגט די תורה, ס'וועט אייביג בלייבן. אונז דארף מיר זעהן אז די מקוואות זאלן זיין סעיף, ווייל איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, אז איך האלט מ'זאל צושפארן אלע מקוואות וויבאלד ס'איז עקספאוזד יונגלעך מיט אלטע אידן, כ'האב ענק שוין דאס געזאגט, נאר אזוי ווי ברוך השם אלעס גייט דורך צוביסלעך, דאס גייט אויך דורכגיין, נישט קיין שום רעכט צו עקספאוזן אן אלטן איד מיט א יונג בחור'ל, דעיר'ס נאו רייט, דאס הייסט טשיילד מאלעסטעישן, און אזוי ווי ברוך השם אלעס נעמט אן ענדע, ענקערע קאמפיוטערס מיט די לגיונות האט גענומען אן ענדע, ס'איז דא צענליגע וואס זענען געקומען טעסטיפייען אז מ'האט זיי נישט געגעבן קיין עדיוקעישן, מ'האט בא'גנב'עט ביליאנס אוו דאלערס. געשעפט. און אזוי אויך האט אנגעהויבן צו נעמען אן ענדע דאס אז מ'לערנט נישט מיט די קינדער, עטס וועטס ענק שלאגן, די סוף עט זיין עטס וועטס נישט קריגן די פאנדס, און אויך די טשיילד מאלעסטעישן וואס איז פארגעגאנגען, עטס וועטס פראבירן צו לייקענען, ס'עט שוין נישט ארבעטן מער, רבותי מאכט שלום מיטן מצב. איך גיי דא א שפאציר אינדערפרי און איך זעה ווי אן אלטער איד שטייט מיט א שטעקן און ער זוכט א היטש א רייד, איז דא א סקול באס וואס ס'שטעלט זיך אפ פארן און ס'נעמט אים אויף, כ'האב דעם נאמען פונעם סקול באס, כ'האב שוין מודיע געווען פאר די ישיבה, ס'איז א פרטיות'דיגע עבירה וואס א דרייווער האט געטוהן, ממילא דארף ער נישט ארויפגיין אויפן האטליין, אבער איך וויל ווארענען יעדן איינעם, עטס האטס נישט קיין שום רעכט אויפצונעמען היטשהייקערס, בפרט נאך אלטע אידן, אלטע אידן זענען האלב פארקאלעכט, האלב אנגעטרינקען, און זיי האבן אלטע ווייבער אינדערהיים, ממילא זוכן זיי א בחור צו כאפן, אדער א מיידל, מען טאר דאס נישט טוהן, די גמרא זאגט מפני שיבה תקום, זאגט די גמרא ולא במקום שיש חסרון כיס. למשל אין ארץ ישראל ס'איז דא א באס און מ'נעמט פאר מקום ישיבה נעמט מען צען שקל און פאר מקום עמידה נעמט מען נאר אכט שקל, קומען ארויף די אלטע אידן און זיי זאגן העי בחור'ל שטעל דיך אויף מפני שיבה תקום, און ווען איך האב געלערנט אין ארץ ישראל פלעג איך זיי אייביג זאגן ולא במקום שיש חסרון כיס. די תורה איז א תורה. פון חסד און אמת, קענסט נישט ארויף קומען פאר ביליג און זאגן פאר א קינד שטעל דיך אויף, יעצט די באסעס ווערן באצאלט, מען באצאלט פאר טרענספארטעישן, און די טאטעס ווייסן אז די קינדער גייען סעיפטי אין חדר, ליטל דיד דעי נאו אז סקומט אן אלטער איד און ער שלעפט זיך מיט א שטעקן, און מען נעמט אים אויף דיין באס ווי דיין קינד גייט אין חדר נעמט מען ארויף דעם אלטן איד, נא, דעטס ראנג, דאס איז ולא במקום שיש חסרון כיס. ס'איז נישט ריכטיג מען זאל ארויפנעמען פרעמדע מענטשן אויפן באס. יעצט איך האב עס שוין מודיע געווען פאר די ישיבה און זיי האבן געזאגט זיי וועלן נעמען קעיר, אבער אזוי ווי סמאכט זיך דאך יעדן טאג נייע זאכן דארף מען וויסן, מדארף וואטשן. שוין יעצט האטס אלע א פרייליכן פורים מיט א פרייליכן שושן פורים מיט א לעכטיגן שבת, ס'וועט מסתם נישט זיין קיין צייט צו מאכן פאר שבת נאך א האטליין, סאו עמער עס לאזן דא ביז די אנדערע וואך אם ירצה השם שוין כל טוב.